השלמת פרשת בא, מ'האלט קאפיטל י ב פסוק י ד. די פריערדיגע פסוקים ביז אהער האבן גערעדט פון די דינים פון פסח מצרים, יעצט גייט ער זאגן די דינים פון חג הפסח פאר די קומענדיגע דורות, זאגט דער פסוק והיה היום הזה לכם לזיכרון. דער טאג זאל זיין צו ענק צו א געדענקעניש, וחגותם אותו חג לה', איר זאלט אים פייערן א פייערונג פארן אייבערשטנ'ס וועגן, דאס מיינט אז מען זאל ברענגען א קרבן חגיגה, לדורותיכם צו ענקערע דורות, חוקת עולם, א געזעץ אויף אייביג תחגוהו, זאלט איר אים פייערן. זאגט רש י, לזיכרון לדורות, דאס מיינט אז מען זאל עס געדענקען אין די שפעטערדיגע דורות. וחגותם אותו, יום שהוא לך לזכרון אתה חוגגו, דער טאג וואס דו דארפסט געדענקען, דעם טאג זאלסטו פייערן א יום טוב, ברענגען א חגיגה, ועדיין לא שמענו איזה יום הזכרון, אונז ווייסן מיר אבער נאכנישט וועלכע טאג איז דער טאג וואס מען דארף געדענקען, ווייל אין די פריערדיגע פסוקים, האט מען גערעדט פון ראש חודש ניסן, מען האט גערעדט פון י ניסן וואס דעמאלטס האט מען געדארפט קויפן דעם קרבן פסח, מען האט גערעדט פון י ד ניסן ווען מען האט געמאכט דעם קרבן פסח און מען האט גערעדט פון ט ו ניסן ווען מען האט עס אויפגעגעסן, וועלכע טאג דארף מען געדענקען אין אלע דורות און דעמאלטס מאכן א קרבן חגיגה? תלמוד לומר, שטייט אין די קומענדיגע קאפיטל, זכור את היום הזה אשר יצאתם, געדענקט דעם טאג וואס איר זענט ארויס פון מצרים, למדנו, האמיר שוין פון דעם געלערנט שיום היציאה הוא יום של זיכרון, דער טאג וואס מען איז ארויס פון מצרים, דעם טאג דארף מען געדענקען, אבער ואיזה יום יצאו, וועלכע טאג רעכנט זיך אלס די טאג וואס מ'איז ארויס, נישט י ד, וואס ביינאכט, וואס דעמאלט האט עס נאך באלאנגט צו י ד, האט מען שוין באקומען רשות ארויסצוגיין, נאר תלמוד לומר ממחרת הפסח יצאו, צומארגנס פונעם קרבן פסח זענען זיי ארויס, הוי אומר, קענסטו זאגן, יום חמישה עשר בניסן, הוא של יום טוב. ט ו ניסן, דאס איז די טאג וואס מען דארף געדענקען און מאכן א יום טוב און ברענגען א חגיגה, שהרי ליל חמישה עשר אכלו את הפסח ולבוקר יצאו, ביינאכט פונעם פופצנטן טאג האבן זיי געגעסן דעם קרבן פסח און דעם אנדערן אינדערפרי זענען זיי למעשה ארויס. לדורותיכם שומע אני וואלט איך פארשטאנען מיעוט דורות שניים, תפסת מרובה לא תפסת וואלט איך געזאגט נאר צוויי דורות דארפן ברענגען א חגיגה קרבן פסח, די דור וואס איז ארויס פון מצרים און זייערע קליינע קינדער, ווען זיי וועלן ווערן ערוואקסן און ווערן מחיוב במצוות, וואס זיי זענען דאך פאקטיש אויך ארויס פון מצרים, זיי זענען מחיוב מיט די קרבן חגיגה. אבער פון וואו זעהן מיר אז אלע אנדערע דורות שפעטער דארפן דאס אויכעט טון, תלמוד לומר חוקת עולם תחגוהו א געזעץ אויף אייביג. שטעלן זיך די מפרשים, אויב ס'שטייט שוין חוקת עולם, פארוואס דארף שטיין לדורותיכם? נאר אויב ס'וואלט געשטאנען חוקת עולם, זאגט דער משכיל לדוד, וואלט איך פארשטאנען אז מען רעדט נאר פון יענע דור, אז די דור יוצאי מצרים דארף מען עס אויף אייביג פירן זיך אזוי, אפילו נישט נאר דעם זעלבן יאר, נאר אלע אלע זייערע יארן, אבער פון וואו ווייסט מען אז די שפעטערדיגע דורות דארפן זיך אויך אזוי פירן, אויף דעם דארף שטיין לדורותיכם. דער אור החיים הקדוש זאגט אז חוקת עולם מיינט אז אפילו אין די צייטן וואס אידן זענען נאך אלץ אין גלות, מען איז צוריק אין גלות, וואס דעמאלטס וואלט געווען א צד צו זאגן, וואס האמיר צו מאכן א זכרון אויף יציאת מצרים, אכתי עבדי אחשורוש אנן זעמיר צוריק ווייטער אין שעבוד הגלות, זאגט די תורה ניין, אפילו ס'איז א חוק, א זאך וואס דו פארשטייסט נישט, חוקת עולם, דאך תחגהו זאלסטו עס פייערן, ווי דער משך חכמה איז מסביר אז מ'פייערט נישט די ענין אז מ'איז ארויס פון שעבוד, וואס דאס איז ליידער אין די זמן הגלות צוריקגעקומען, מ'פייערט וחגותם אותו חג לה', מען פרייט זיך אז דער אייבערשטער האט איינגעזען אין אונז און ער האט אונז אויסגעקליבן, און די חביבות גייט קיינמאל נישט אוועק אפילו אין די זמן הגלות, ממילא חוקת עולם תחגהו דארף מען דאס אייביג פייערן אפילו ווען מען איז אין גלות. פסוק ט ו, שבעת ימים מצות תאכלו, זיבן טעג זאלט איר עסן מצות, דאס גייט אויך נישט ארויף אויף די צייטן וואס מען איז ארויס פון מצרים, וואס דעמאלטס איז נאר געווען די מצוה אויף די ערשטע נאכט צו עסן מצה, זיי האבן טאקע נישט געהאט עפעס אנדערש וואס צו עסן, און זיי האבן למעשה געגעסן פון די ברויט וואס זיי האבן ארויסגענומען פון מצרים, עוגות מצות כי לא חמץ, האבן זיי געגעסן איין און זעכציק סעודות, אבער עס איז נישט געווען קיין מצוה אויף זיי צו עסן, נאר אין די שפעטע דורות איז דא די מצוה פון עסן מצה זיבן טעג, ס'וועט מען באלד זען אין רש י אז ס'איז נאר א רשות, אבער ווי די ראשונים זאגן ס'איז נאך אלץ דא א מצוה ווען איינער עסט עס, ער איז מקיים די מצוה פון שבעת ימים מצות תאכלו. אך ביום הראשון, נאר אין דעם טאג פאר דעם, ווי רש י טייטשט, א טאג פאר דעם ערשטן טאג פסח, תשביתו שאור מבתיכם, זאלט איר שוין צושטערן יעדן זויערטייג פון אייערע הייזער, כי כל אוכל חמץ, ווייל יעדער וואס עסט חמץ, ונכרתה הנפש ההיא מישראל, ווערט דער זעל פארשניטן פון כלל ישראל, דער מענטש וועט נעבעך שטארבן פריצייטיג און אן קינדער. מיום הראשון עד יום השביעי, דער וואס עסט חמץ פונעם ערשטן טאג ביזן זיבעטן טאג פסח, איז דא דער חיוב כרת. די מפרשי הפשט זאגן, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם אז ווען דער ערשטער טאג פסח הייבט זיך אן, זאל מען שוין האלטן נאכן צושטערן, אזוי ווי ויכל אלוקים ביום השביעי מיינט נישט אז אין די זיבעטע טאג האט דער אייבערשטער נאך צוגעענדיגט עפעס, נאר ס'מיינט אז נאך פאר ס'איז אריינגעקומען די זיבעטע טאג האט מען שוין געענדיגט אלע באשאפונגען פון פון מעשה בראשית, אזוי אז ווען די זיבעטע טאג איז אריינגעקומען איז שוין אלעס געווען פערטיג, די זעלבע זאך זאגט דא די פסוק ביום הראשון תשביתו, זאל מען שוין האלטן נאכן צושטערן דעם שאור ס'זאל שוין זיין אויסגערוימט פון א טאג פריער. זאגט רש י שבעת ימים, די סוף טוט מאכן אזוי ווי ס'וואלט געשטאנען שבעה של ימים, און די פשט דערפון איז אז דאס איז א שטיינא של ימים, א זיבעטלינג פון טעג, זיבן טעג נאכאנאנד, שבעת ימים מצות תאכלו, זאגט רש י במקום אחר הוא אומר ששת ימים תאכל מצות, אין פרשת ראה שטייט אז מען דארף נאר עסן מצה זיבן טעג, לימד על שביעי של פסח שאינו חובה לאכול מצה. זעהן מיר דאך פון דעם אז די זיבעטע טאג איז שוין נישטא די חיוב צו עסן מצה ובלבד שלא יאכל חמץ, די עיקר איז אז חמץ זאל מען נישט עסן, ווייל אויף דעם שטייט דאך אין די פסוקים אז זיבן טעג טאר מען נישט עסן קיין חמץ. מנין אף ששה רשות? ווי קען מען וויסן אז אפילו די ערשטע זעקס טעג פון פסח איז אויכעט נאר א רשות? תלמוד לומר שבעת ימים. שטייט דא אין פסוק שבעת ימים מצות תאכלו, זעהן מיר אז אלע זיבן טעג זענען אייניג. און נאכדעם איז געגאנגען די זיבעטע טאג ארויס פון דעם כלל, און זו מידה בתורה, דאס איז איינע פון די י ג מידות שהתורה נדרשת בהן אז דבר שהיה בכלל א זאך וואס איז געווען אינעם כלל, ויצא מן הכלל ללמד, איז ארויסגעגאנגען פונעם כלל צו לערנען א געוויסע נקודה, לא ללמד על עצמו בלבד יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצא, נישט נאר אויף זיך גייט ארויף די נקודה, ס'הייסט דער דין וואס מ'האט מחדש געווען אויפן זיבעטן טאג אז ס'איז נאר א רשות, צו עסן מצה, גייט נישט ארויף נאר אויפן זיבעטן טאג נאר אויפן גאנצן כלל, אויף אלע פריערדיגע זעקס טעג אויכעט, איז מה שביעי רשות אף ששה רשות. זאגט רש י יכול אף לילה הראשון רשות, וואלט איך געקענט מיינען אז אויך די ערשטע נאכט פסח איז נאר א רשות צו עסן מצה, תלמוד לומר, שטייט אין די קומענדיגע פסוק י ח, בערב תאכלו מצות, די פסוק שרייבט דארט בראשון, בארבעה עשר יום לחודש בערב תאכלו מצות, עד יום האחד ועשרים לחודש בערב, ווייל ער האקט איבער מיט די ווערטער בערב תאכלו מצות, צווישן בארבעה עשר יום לחודש און עד יום האחד ועשרים, זעהן מיר אז די יום י ד בערב איז עפעס אנדערש ווי די אלע אנדערע טעג, זאג איך אז די בערב תאכלו מצות דאס איז שוין א חוב, הכתוב קבעו חובה, אז דעם נאכט איז יא א חוב צו עסן מצה און די איבריגע טעג פון פסח איז עס א רשות. זאגט רש י אך ביום הראשון תשביתו שאור, דאס מיינט מערב יום טוב, עס מיינט נישט אז אין פסח דארף מען אויסרוימען דעם שאור נאר ס'מיינט א טאג פריער, וקרוי ראשון פארוואס הייסט דאס ראשון, לפי שהוא לפני השבעה דאס איז פאר די זיבן טעג, און מצינו מוקדם קרוי ראשון מען טרעפט אז א פריערדיגע זאך ווערט אויכעט אנגערופן ראשון כמו הראשון אדם תוולד וואס דאס מיינט הלפני אדם נולדת, די חברים פון איוב האבן אים געפרעגט ביסטו דען געבוירן געווארן איידער אדם הראשון, זעהן מיר אז ראשון קען מיינען פריער. או אינו אלא ראשון של שבעה. אפשר זאל איך זאגן אז אך ביום הראשון מיינט יא די ערשטע טאג פון די זיבן טעג פסח, זאגן די מפרשים לכאורה ס'שטייט דאך קלאר אז אלע זיבן טעג טאר מען נישט האבן קיין חמץ אין שטוב, וויאזוי קען זיין א צד צו זאגן אז מ'זאל דעם ערשטן טאג הערשט אויסרוימען? זאגן זיי מקצת היום ככולו, כ'וואלט געקענט זאגן אז וויבאלד א חלק פון די ערשטע טאג דארף מען שוין האבן אויסגערוימט די חמץ הייסט עס אזוי ווי זיבן טעג איז נישטא קיין חמץ אין שטוב, אבער באמת ליגט די חיוב דאס אויסצורוימען אינעם ערשטן טאג. תלמוד לומר לא תשחט על חמץ, לא תשחט הפסח ועדיין חמץ קיים שטייט א פסוק אז ווען מ'שעכט דעם קרבן פסח וואס דאס איז פון י"ד ניסן אזוי נאנט צו חצות היום און ווייטער טאר מען שוין נישט האבן קיין חמץ אין שטוב, ממילא קען עס נישט מיינען דעם ערשטן טאג פסח, ווייל ס'מוז שוין זיין אויסגערוימט פון ערב פסח. הנפש ההיא, די ווארט ההיא איז איבריג, נאר דאס מיינט אזוי ווי בהווייתה, כשהיא בנפשה ובדעתה, ווען זי איז מיט איר ווילן און מיט איר וויסנשאפט, פרט לאנוס, איינער וואס איז געווען געצווינגען צו עסן חמץ, וועט נישט האבן קיין חיוב כרת. מישראל, ער וועט ווערן פארשניטן פון די אידן, שומע אני, איך וואלט דאך פון דעם געקענט מיינען, תכרת מישראל ותלך לה לעם אחר, זי וועט ווערן פארווארפן פון כלל ישראל, זי וועט באקומען א דין ווי א גוי, תלמוד לומר במקום אחר מלפני, שטייט אין פרשת אמור אז ווען איינער עסט קדשים בטומאת הגוף איז דא כרת מלפני, פון פאר מיר, בכל מקום שהוא רשותי, דער מענטש וועט פארשניטן ווערן פון די גאנצע וועלט, וואס די גאנצע וועלט איז דעם אייבערשטנ'ס רשות. פסוק טז, וביום הראשון מקרא קודש, אין דעם ערשטן טאג פון די זיבן טעג, וואס אין דעם טאג זענט עטס ארויס פון מצרים, דארף זיין א רופונג פון הייליגקייט, עטס דארפטס ארויסווייזן מיט ענקערע מעשים, מיט ענקער לבוש, אז דאס איז א הייליגע טאג, וביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם, אויך דער זיבעטער טאג, וואס דעמאלט, זאגט דער אבן עזרא, זענען די מצריים דערטראנקען געווארן אין ים סוף, זאלט עטס אויך רופן א הייליגקייט, ס'זאל זיין צו ענק א רופונג פון הייליגקייט, כל מלאכה לא יעשה בהם, קיין שום ארבעט זאל נישט געטון ווערן צו ענק, אבער נישט ממש קיין שום ארבעט, אך נאר אשר יאכל לכל נפש, דאס וואס ס'ווערט געגעסן צו יעדן זעל, הוא לבדו יעשה לכם, דאס אליין מעג יא געטון ווערן צו ענק. זאגט רשי מקרא קודש מיינט מקרא שם דבר, עס מיינט א רופונג, קרא אותו קודש, רוף אים הייליג לאכילה ושתיה מען זאל עסן ספעציעלע זאכן און טרינקען ספעציעל, וכסות, ספעציעלע שיינע קליידער, לא יעשה בהם, שטייט נישט דו זאלסט נישט טון לא תעשה נאר לא יעשה עס זאל נישט געטון ווערן, דאס מיינט אפילו על ידי אחרים, אפילו אנדערע זאלן נישט טון פאר דיר קיין מלאכה, שטעלט זיך די רמבן, ווער זענען די אנדערע? אויב איז עס א איד, יעדע איד פאר זיך איז אנגעזאגט געווארן אז ער טאר נישט טון קיין ארבעט, פארוואס זאל איך זאגן אז עס איז דא א עקסטערע איסור ווען איין איד טוט פאר א צווייטן א מלאכה אז דער צווייטע איד זאל אויכעט עובר זיין ווייל מען האט געטון א מלאכה פאר אים? און אויב רעדט מען פון א גוי, אמירה לעכום איז דאך נאר א שבות א דרבנן, אפילו ביי שבת וואס איז הארבער, כל שכן ביי יום טוב. איז דא וואס ענטפערן טאקע אז דאס איז אן אסמכתא, ס'איז נישט ממש א קלארע פסוק אין די תורה וואס אסר'ט אמירה לעכום, נאר פון דעם פסוק האט מען גענומען אן אסמכתא צו די שבות די איסור דרבנן. אנדערע ראשונים לערנען אז די אחרים גייט ארויף אויף איינעמ'ס קליינע זין און טעכטער, אז מ'דארף זען אז זיי זאלן נישט טון קיין מלאכה פאר די עלטערן, לצורך די עלטערן, דאס ליגט אויף די טאטע, אזוי ווי ס'שטייט ביי שבת ארויסגעשריבן א פסוק אז די זין און טעכטער דארפן רוען, ביי יום טוב איז עס מרומז דא לא יעשה בהם. די פנים יפות זאגט אז דא האט מען נאך געהאלטן פאר מתן תורה, פאר מתן תורה איז אמירה לעכום אסור געווען מן התורה, ווייל די גאנצע סיבה פארוואס אמירה לעכום איז נאר א דרבנן איז ווייל פון א איד צו א גוי איז נישטא קיין שליחות, אין שליחות לעכום זייט מתן תורה, ווען איך הייס אים עפעס טון ווערט ער נישט ממש מיין שליח, אבער פאר מתן תורה האבן די אידן אויך געהאט א דין בן נח, א בן נח וואס ער הייסט א צווייטן בן נח טון עפעס בשליחותו איז זיכער דא א שליחות, ממילא דעמאלטס איז עס נאך יא געווען מן התורה און דאס מיינט די פסוק דא צו זאגן לא יעשה בהם אפילו דורך א גוי, דעמאלטס איז נאך אמירה לעכום אסור געווען מן התורה. הוא לבדו, איז דא א גירסא יכול אף לגוים, אז מ'זאל מעגן טוהן א מלאכת אוכל נפש פאר גוים'ס וועגן, תלמוד לומר הוא לבדו יעשה לכם לכם ולא לגוים, אבער רשי זאגט עס שפעטער נאכאמאל. די ווארט הוא איז אויכעט איבריג, דרשן איך ולא מכשיריו שאפשר לעשותן מערב יום טוב, רשי ברענגט דא אראפ די שיטה פון ר' יהודה אז נישט נאר אוכל נפש אליין איז מותר צו טוהן אין יום טוב נאר אפילו מכשירי אוכל נפש, אויב איך דארף אויסשארפן א מעסער וכדומה, כלים וואס איך נוץ פאר אוכל נפש מעג איך אויכעט טוהן אין יום טוב, אבער די ווארט הוא איז ממעט אז אזעלכע מכשירים וואס כ'האב שוין געקענט פאררעכטן ערב יום טוב, ער האט שוין געוואוסט דערפון אז ס'איז צובראכן, מ'האט עס געקענט טוהן ערב יום טוב, דאס טאר ער נישט טוהן אין יום טוב. לכל נפש זאגט רשי אפילו לבהמה, וויבאלד די בהמה איז אנגעוויזן אינעם בעל הבית, ס'איז מזונותן עליך, מעג מען טון אוכל נפש, מלאכות, פאר די בהמה, יכול אף לנכרים אויכעט, תלמוד לומר לכם, א צווייטע גירסא תלמוד לומר אך, חלק, די ווארט אך איז א מיעוט, ס'איז צוטיילט אז פאר א גוי וואס איז אין מזונותן עליך, טאר מען טאקע נישט טון קיין מלאכה אין יום טוב. פסוק י ז, ושמרתם את המצות, איר זאלט אפהיטן די מצות, גוט אכט געבן ס'זאל נישט ווערן חמץ, כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים, אין דעם העלן טאג האב איך ארויסגעצויגן אלע ענקערע הערשאפטן פון די לאנד מצרים, פונקט ווי דער אייבערשטער האט נישט פארזוימט, און ווען ס'איז געקומען די ריכטיגע מינוט האט ער תיכף ומיד ארויסגענומען די אידן, אזוי זאלט עטס היטן די מצות אז מ'זאל זיך נישט פארזוימען, ס'זאל ווערן געטון מיט א זריזות, ס'זאל נישט צוקומען צו קיין חימוץ, ושמרתם את היום הזה לדורותיכם חוקת עולם, איר זאלט אפהיטן דעם טאג, זאגט רש י, נישט צו טון קיין מלאכה אויף ענקערע דורות, אלס א געזעץ אויף אייביג. זאגט רש י ושמרתם את המצות, שלא יבואו לידי חימוץ, מען דארף אכט געבן אז ס'טאר נישט ווערן חמציג די טייג וואס מען וויל נוצן פאר די מצות מצוה, מכאן אמרו פון דא האבן חזל געזאגט תפח, טאמער די טייגל הייבט אן אזוי צו ווערן אויפגעשוואלן מען זעט אז ס'וויל ווערן חמציג, תלטוש בצונן, די פרוי וואס זי האלט אינמיטן עוסק זיין מיט דעם טייג, זאל איינטונקען איר הענט אין קאלט וואסער, און לייגן די הענט נאכדעם אויף דעם טייג עס אפקילן אז ס'זאל נישט ווערן חמץ. רבי יאשיה אומר, אל תהי קורא את המצות, אלא את המצוות. מען דרשנ'ט ושמרתם את המצות כאילו עס וואלט געשטאנען את המצוות, כדרך שאין מחמיצין את המצות כך אין מחמיצין את המצוות, די מצוה שטייט דאך פארט ביי די פרשה פון די מצות, דרשן איך ביידע, סיי די מצות און סיי די מצוות, פונקט ווי די מצות טאר מען נישט פארזוימען ווייל ס'ווערט חמץ, די זעלבע זאך ווען ס'קומט אונטער א מצוה טאר מען עס נישט אויפהאלטן, אלא באה לידך עשה אותה מיד, ס'קומט אונטער א מצוה איז אין מעבירין על המצוות מ'דארף עס תיכף טוהן, ושמרתם את היום הזה ממלאכה אז מ'זאל נישט טוהן קיין ארבעט, לדורותיכם חוקת עולם, לפי שלא נאמר דורות וחוקת עולם על המלאכה אלא על החגיגה. פריער אין פסוק י ד איז אויך געשטאנען לדורותיכם חוקת עולם, אבער דארט האט מען גערעדט פון מאכן א קרבן חגיגה. לכך חזר ושנאו כאן, האט ער עס איבערגעזאגט דא נאכאמאל שלא תאמר אזהרת כל מלאכה לא יעשה לא לדורות נאמרה אלא לאותו הדור. זאלסט נישט זאגן אז די לאו פון נישט טון קיין ארבעט אין פסח איז נאר געזאגט געווארן פאר די דור וואס איז ארויס פון מצרים, לאזט ער מיר הערן אז דאס גייט אן אויף אלע דורות שפעטער אויך. פסוק י ח, בראשון אינעם ערשטן חודש דאס איז חודש ניסן, בארבעה עשר יום לחודש בערב, דעם פערצנטן טאג אין חודש אויף די נאכט תאכלו מצות, זאלט איר עסן מצות, דאס איז שוין א חיוב, דעם ערשטן נאכט פסח מוז מען עסן מצה, עד יום האחד ועשרים לחודש בערב, ביז די איין און צוואנציגסטע טאג אין חודש אין אווענט זאל מען עסן נאר מצה אויב מען וויל עסן מצה איז נאר א רשות, די עיקר איז אז קיין חמץ זאל מען נישט עסן. זאגט רשי עד יום האחד ועשרים, למה נאמר, והלא כבר נאמר שבעת ימים, ס'שטייט דאך שוין אויבן שבעת ימים מצות תאכלו ווייסט מען אז מ'עסט מצה זיבן טעג, נאר לפי שנאמר ימים לילות מנין, פון ווי ווייס איך אז ביי די נעכט זאל מען אויכעט נאר דווקא עסן מצה און נישט קיין חמץ, תלמוד לומר עד יום האחד, ועשרים לחודש בערב, און וואס דא איז שוין נכלל אויכעט די נעכט, אז ביינאכט זאל מען אויכעט נישט עסן קיין חמץ, אדער ווי די חזקוני זאגט אז כאטשיג ס'איז טאקע נישט קיין חוב צו עסן מצה נאך די ערשטע נאכט יום טוב, אבער ווען א מענטש עסט מצה אום פסח איז ער מקיים דערמיט די מצוות עשה פון שבעת ימים מצות תאכלו, און די פסוק דא קומט מרבה זיין אז נישט נאר ביי טאג איז דא די מצוה נאר אפילו ביינאכט ווען א מענטש זעצט זיך עסן מצה איז ער מקיים א מצוה. פסוק יט, שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם, זיבן טעג זאל זיך נישט געפינען קיין זויער טייג אין אייערע הייזער, כי כל אוכל מחמצת, ווייל יעדער וואס עסט זויער טייג, וואס דאס טוט מאכן חמץ אנדערע זאכן, ונכרתה הנפש ההיא מעדת ישראל בגר ובאזרח הארץ, סיי אויב דאס איז א גר, איינער וואס האט זיך מגייר געווען, סיי אויב דאס איז אן אלטגעזעצענער פון דעם לאנד, א איד וואס איז פון אייביג אן געווען א איד, אויב ער וועט עסן שאור מחמצת וועט ער פארשניטן ווערן פון כלל ישראל וואס דאס מיינט ימיו נקצרין און ער גייט נעבעך אוועק פון די וועלט אן קינדער. זאגט רשי לא ימצא בבתיכם, מנין לגבולין, אפילו א מענטש האט פעלדער וכדומה זאל אויך נישט האבן דארט קיין חמץ, תלמוד לומר בכל גבולך, שטייט ערגעץ אנדערש אז אין אלע דיינע גרעניצן טארסטו נישט האבן קיין חמץ, מה תלמוד לומר בבתיכם, פארוואס דארף עקסטרא שטיין אז מען טאר נישט האבן אין די הייזער? ווייל מה ביתך ברשותך אף גבולך שברשותך, מען לערנט ארויס פון די בבתיכם אז פונקט ווי די הויז באלאנגט צום מענטש, און אלע זאכן וואס געפינען זיך אינעם הויז געווענליך באלאנגען פארן מענטש, די זעלבע זאך די חמץ וואס ס'טאר נישט זיין בגבולין איז נאר ווען ס'איז דיין חמץ, יצא חמצו של עובד כוכבים שהוא אצל ישראל ולא קיבל עליו אחריות, טאמער א גוי האט אריינגעשטעלט זיין חמץ ביים איד אין רשות, און דער איד האט נישט אונטערגענומען קיין אחריות דאס צו היטן, אז אויב ס'וועט פארלוירן גיין וועט ער עס דארפן באצאלן. דעמאלטס איז דער איד נישט עובר דערויף און ס'מעג דארט ליגן אום פסח, מ'דארף נאר מאכן א מחיצה פון צען טפחים הויך אז מ'זאל נישט נכשל ווערן דאס עסן. כי כל אוכל מחמצת, לענש כרת על השאור. דער פסוק קומט זאגן אז ס'דא א חיוב כרת ווען איינער עסט זויערטייג, והלא כבר ענש על החמץ, ס'איז שוין געשטאנען אין די פריערדיגע פסוקים אז ווען איינער עסט חמץ איז דא א חיוב כרת, וואס דארף עס עקסטרא שטיין ביי שאור? אלא שלא תאמר דו זאלסט נישט זאגן חמץ שראוי לאכילה ענש עליו, נאר חמץ וואס דאס איז ראוי צו עסן אויף דעם איז דא די עונש, אבער שאור שאינו ראוי לאכילה לא יענש עליו. דארף ער עקסטער שרייבן אויף שאור. ואם ענש על השאור ולא ענש על החמץ ווען ס'שטייט ווען נאר ביי שאור אז ס'דא א חיוב כרת און נישט אויף חמץ, הייתי אומר וואלט איך געזאגט אנדערש, שאור שהוא מחמץ אחרים ס'אזוי שטארק זויער אז ס'קען מחמץ זיין אנדערע דעמאלטס ענש עליו איז דא א חיוב כרת, אבער חמץ שאינו מחמץ אחרים איז עס נישט אזוי הארב לא יענש עליו ולכך נאמרו שניהם פאר דעם דארפן שטיין ביידע חיובי כרת סיי ביי שאור און סיי ביי חמץ. בגר ובאזרח הארץ, זאגט רש י לפי שהנס נעשה לישראל הוצרך לרבות את הגרים, די נס איז דאך געטון געווארן פאר די ישראלים, וואלט געווען א צד אז די גרים זענען נישט מחיוב, זאגט ער יא, די גרים וואס זיי האבן זיך צוגעשטעלט צו כלל ישראל זענען פונקט אזוי מחיוב, און ביי זיי איז אויך דא א חיוב כרת אויב זיי עסן מחמצת. פסוק כ, כל מחמצת לא תאכלו, קיין שום זויערטייג זאלט איר נישט עסן, בכל מושבותיכם תאכלו מצות, אין אלע ענקערע וואוינערטער זאלט איר עסן מצות. זאגט רש י מחמצת לא תאכלו, אזהרה על אכילת שאור, פריער איז געשטאנען א עונש וואס געשעט אויב מ'האט געגעסן שאור, און דא איז דא א ווארענונג אז מ'טאר נישט עסן קיין שאור, יעדע עונש דארף קומען מיט א אזהרה. כל מחמצת להביא את תערובתו, אויב ס'איז געווען אריינגעמישט שאור מיט א צווייטע מאכל, איז מען אויכעט מחיוב כרת, יש אומרים דווקא ווען מ'האט געגעסן א כזית שאור בכדי אכילת פרס, און יש אומרים אפילו ווען מ'האט נישט געגעסן א כזית פון די שאור אליין נאר פון די אויסמישונג פון די גאנצע תערובת, איז מען שוין חייב. בכל מושבותיכם תאכלו מצות. ס'קען נישט זיין אז די פסוק קומט פשוט לאזן הערן אז די מצוה גייט אן איבעראל, ווייל דאס איז א חובת הגוף, ס'האט נישט מיט די קרקע, ס'האט נישט מיט ארץ ישראל, פארוואס זאל עס נישט אנגיין איבעראל? א חובת הגוף גייט דאך אן איבעראל, וואס וויל די פסוק לאזן הערן? זאגט רש י, זה בא ללמד שתהא ראויה להאכל בכל מושבותיכם, מ'דארף מאכן די מצה פון אזא מין תבואה וואס מען קען עס עסן אין אלע געגנטער, פרט למעשר שני וחלות תודה שאינם ראויים להיאכל בכל מושבות אלא בירושלים, ווען איך האב ווייץ פון מעשר שני, אדער ברויטן פון א תודה, וואס די זאכן מעג מען נאר עסן אין ירושלים, איז אפילו אין ירושלים אליין וועט מען נישט יוצא זיין מיט דעם די חוב פון אכילת מצה, ווייל די מצה מוז ווערן געמאכט פון אזא מין זאך וואס מען קען עסן איבעראל. פסוק כ א, ויקרא משה לכל זקני ישראל, משה רבינו האט גערופן די אלע עלטסטע פון די אידן, ויאמר אליהם און ער האט געזאגט צו זיי, ער האט זיי איבערגעגעבן די אלע דינים פונעם קרבן פסח, וואס דער אייבערשטער האט אים אויסגעלערנט אין די פריערדיגע פרשה, כאטשיג ס'שטייט נישט ארויסגעשריבן דא, אבער ס'איז קלאר אז משה רבינו האט איבערגעזאגט יעדן פרט ופרט, וואס דער אייבערשטער האט אים אויסגעלערנט, די פרשה, די קומענדיגע פסוקים איז נאר איבערגע'חזר'ט ארויסצוברענגען צוויי נייע נקודות וואס איז נאכנישט געשטאנען אויבן, איינס אז מען דארף נעמען א בינטל פון אזוב כדי צו שמירן די בלוט אויף די שוועלן, און די צווייטע זאך אז ס'איז דא א איסור אז מען זאל נישט ארויסגיין פון שטוב ביז אינדערפרי. וויאזוי איז עס צוגעגאנגען דא? איז דא צוויי דעות אין מכילתא צו משה רבינו האט אויסגעלערנט פאר די זקני ישראל און זיי האבן עס אליין איבערגעגעבן פאר די אידן, אדער ער האט גערופן די זקנים און זיי האבן צוזאמגערופן די אידן, און ויאמר אליין משה רבינו האט גערעדט צו אלע אידן אינאיינעם. האט ער זיי געזאגט משכו, רשי האט אויבן אראפגעברענגט א דרש בדרך אגדה אז מען דארף זיך אוועקציען פון עבודה זרה, דא ברענגט ער די פשוט'ע פשט אז מען דארף ציען צו זיך פונעם סטאדע ארויס, אפשיידן די בהמה וואס מען וויל נוצן פארן קרבן פסח, די צענטע טאג אין ניסן דארף מען עס נעמען און איבערקוקן פון פעלערן, וקחו לכם צאן למשפחותיכם, טאמער עטס האטס נישט קיין אייגענע, זאלטס עטס ענק קויפן, שאף, פאר ענקערע משפחות, יעדע משפחה זאל זיך צאמנעמען און קויפן איין שאף פאר די משפחה, ושחטו הפסח און שעכטס דעם קרבן פסח. זאגט רשי, משכו, מי שיש לו צאן ווער עס האט אייגענע שאף ימשוך משלו, זאל ציען פון זיינע אייגענע, דער רמבן זאגט אז די לשון משיכה קען זיין ווייל זייערע בהמות זענען געווען ווייט פון די באוואוינטע געגנטער, ווייל עס איז געווען א תועבה ביי די מצריים, ווער ס'פאשעט שאף, ס'איז געווען זייער עבודה זרה, פלעגט עס זיין מער אין א אנדערע געגנט, אזוי ווי אין גושן. וקחו, מי שאין לו, ווער ס'האט נישט קיין אייגענע יקח מן השוק, זאל גיין קויפן אינעם מארק. למשפחותיכם, ווי ס'איז געשטאנען אויבן שה לבית אבות, יעדע משפחה זאל זיך נעמען איין שה. פסוק כב, ולקחתם אגודת אזוב, איר זאלט נעמען א בינטעלע אזוב גראז, וטבלתם בדם אשר בסף, איר זאלט דאס איינטונקען אין די בלוט פונעם קרבן פסח וואס געפינט זיך אין דעם כלי, וואס די תרגום יונתן זאגט אז דאס איז א שארבענע כלי, והגעתם, איר זאלט צורירן מיט דעם בינטל אזוב וואס איז געווארן בלוטיג, זאלט איר אנרירן אל המשקוף, אויף די אויבער שוועל ואל שתי המזוזות, און אויף די צוויי זייטיגע שוועלן, ווען דער אייבערשטער האט גערעדט צו משה רבינו האט ער געזאגט קודם די צוויי מזוזות און נאכדעם די משקוף, און משה רבינו האט איבערגעגעבן פאר די אידן פארקערט, לערנט מען ארויס פון דעם אז ס'איז נישט מעכב, סיי ווי אזוי מ'האט געטון איז גוט, מן הדם אשר בסף, מ'דארף זיכער מאכן אז יעדע מאל מ'שמירט זאל עס זיין פון די בלוט וואס קומט פון די כלי, און נישט בלוט וואס איז געבליבן אויפן אזוב פון פריער, מ'דארף יעדע מאל איינטונקען. ואתם, און עטס, לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, קיין מאן זאל נישט ארויסגיין פון די טיר פון זיין הויז ביז אינדערפרי,

פאר יעדע צורירן צום שוועל האט מען געדארפט עס איינטונקען אין די בלוט. ואתם לא תצאו, מגיד דאס לערנט אונז, שמאחר שניתנה רשות למשחית לחבל, וויבאלד ס'איז געגעבן געווארן רשות פארן פארדארבער צו גיין שעדיגן, אינו מבחין בין צדיק לרשע, קען ער נישט מאכן קיין חילוק צווישן א צדיק און א רשע, און אז די אידן וועלן זיך דרייען אין די גאסן קענען זיי אויך באטראפן ווערן פון דעם משחית, איז לכאורה דאך שווער, אונז ווייס מיר אז דער אייבערשטער אליינס איז ארום געגאנגען אני ולא מלאך ווי ס'שטייט אין די הגדה, דאס האבן מיר שוין געשמועסט דאס אויבן אויכעט אין די פרשה, אז ס'איז דא וואס זאגן אז די משחית מיינט די מדת הדין, ס'מיינט די השחתה, און אנדערע זאגן אז דער אייבערשטער אליין האט נאר געהארגעט די בכורים ממש, אבער די אנדערע וואס זענען געשטארבן, ס'איז געווען די אלע וואס זענען געווען די עלטסטע אין די הייזער, אדער די וואס זענען געווען א בכור נאר צו די מאמע וכדומה, דאס האט דער מלאך המשחית געהארגעט. ממילא איז אויך געווען דארט די מלאכים המשחיתים וואס האבן זיך ארומגעדרייט, און די האבן טאקע געטון זייער ארבעט ביז אינדערפרי, ווייל סתם אזוי איז דאך שווער, פארוואס האט מען נישט געמעגט ארויסגיין ביז אינדערפרי, מכת בכורות איז דאך נאר געווען איין רגע. איז רש י פארענטפערט עס דא, רש י זאגט ולילה רשות למחבלים היא, די גאנצע נאכט איז א רשות פאר די מחבלים, זיי דרייען זיך ארום א גאנצע נאכט, שנאמר בו תרמוש כל חיתו יער, אז די אלע חיתו יער וואס גייט ארויף אויף די מזיקים, זיי טוען זיך ארומדרייען אין די נאכט. ממילא האט מען א גאנצע נאכט געדארפט זיך אכט געבן, אבער אזוי ווי אונז האבן געשמועסט איז זייער פשוט אז די מכת בכורות איז טאקע געווען אין איין רגע, אבער עס איז נאך צוגעקומען פארשידענע זאכן וואס דער מלאך המשחית האט געהארגעט דאס האט געקענט אנהאלטן א גאנצע נאכט. די חזקוני ברענגט אז אני ולא מלאך מיינט נישט אז די מלאך איז נישט מיטגעקומען, ס'מיינט אז ער האט נישט געשיקט א מלאך אנשטאט זיך, אבער דער אייבערשטער אליין איז געגאנגען און האט מיטגענומען מיט זיך די מלאכים המשחיתים. דער רמבן שטעלט זיך אויף דעם לילה רשות למחבלים היא וואס רש י זאגט אז דאס איז דאך יעדע נאכט, בו תרמוש כל חיתו יער, פארוואס עפעס נאר אין די נאכט פון מכת בכורות, אפשר וואלט מען יעדע נאכט נישט געמעגט ארויסגיין צוליב די מזיקים. ענטפערט דער מזרחי אז סתם א נאכט ווען א מענטש ווערט באטראפן פון א מזיק איז נאך נישטא קיין חילול השם, ס'איז נישטא קיין שום צוזאג אז אידן וועלן פארהיטן זיין דערפון, אבער די נאכט האט משה רבינו קלאר געזאגט אז ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, קיינער פון זיי וועט נישט ליידן פון די מכת בכורות, איז אויב א איד וואלט באטראפן געווארן פון א מזיק, וואלט געווען א חילול השם, זיי וואלטן נישט געכאפט אז ס'איז דא א חילוק צווישן מכת בכורות און סתם אזוי די מזיקים וואס דרייען זיך אין די נעכט, ממילא האט מען געמוזט אכט געבן אז קיינער זאל זיך נישט ארויסגיין דרייען צוזאמען מיט די מזיקים, כדי ס'זאל טאקע גארנישט געשען פאר קיין שום אידיש קינד. די גור אריה זאגט אז סתם א נאכט איז טאקע דא מזיקים, אבער ס'איז נישט אזוי שכיח היזיקא, ס'איז נישט אזוי פיל מזיקים, און זיי טוען נישט טשעפענען, אבער די נאכט איז דאך געגעבן געווארן רשות פאר זיי צו טוען, און ס'איז געווען אסאך פון זיי, האט מען זייער געדארפט אכט געבן. פסוק כ ג, ועבר השם לנגוף את מצרים, דער אייבערשטער וועט אדורך גיין צו באקלאפן די מצריים, וראה את הדם, און ער וועט זען דאס בלוט, על המשקוף ועל שתי המזוזות, וואס מען האט ארויפגעשמירט אויף די אויבערשוועל און די צוויי זייטן שוועלן, ופסח השם על הפתח, ברענגט רש י צוויי פשטים, איינס ווי דער תרגום זאגט, דער אייבערשטער וועט זיך דערבארעמען אויף דעם טיר, דאס מיינט אויף די מענטשן וואס וואוינען דא, ולא יתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגף, ער וועט נישט געבן קיין ערלויבעניש פאר דעם פארדארבער צו קומען צו ענקערע הייזער צו קלאפן. צווייטע פשט איז ופסח השם על הפתח אז דער אייבערשטער וועט איבערהיפן דעם העפענינג דעם הויז און ער וועט נישט לאזן די משחית אריינגיין דא און מיט דעם וועלן זיי געראטעוועט ווערן זאגט רש י ופסח וחמל דאס מיינט דערבארעמען ויש לומר ודילג רש י האט שוין אויבן געשריבן אז ער האלט אז ס'א לשון פון איבערהיפן אזוי ווי א פיסח א הינקעדיגע מענטש וואס ער שפרינגט ולא יתן המשחית ולא יתן לו יכולת לבוא, עס מיינט ער וועט אים נישט געבן די רשות און די מעגליכקייט צו קומען, כמו אזוי ווי עס שטייט, יעקב אבינו האט געזאגט פאר רחל און לאה, ולא נתנו אלקים להרע עמדי, דער אייבערשטער האט נישט געגעבן פאר לבן קיין רעכט אז ער זאל שלעכטס טון מיט מיר. פסוק כ ד, ושמרתם את הדבר הזה, איר זאלט אפהיטן די זאך, זאגט דער אבן עזרא, אז ס'איז דא וואס מיינען אז דאס גייט ארויף אויף די לעצטע פסוק, אז מ'דארף ארויפשמירן די בלוט אויף די שוועלן, אז דאס זאל אנגיין, לחוק לך ולבניך עד עולם, א געזעץ פאר דיר און פאר דיינע קינדער ביז אייביג, אבער חזל האבן אנדערש געזאגט, אז די מצוה פון לייגן בלוט אויף די שוועלן איז נאר געווען אין מצרים, וועט מען זאגן אז די ושמרתם את הדבר הזה גייט ארויף אויף ושחטו הפסח, פשוט די עצם שעכטן דעם קרבן פסח, דאס איז א זאך וואס מען דארף אפהיטן אין אלע דורות. פסוק כ ה, והיה עס וועט זיין כי תבואו אל הארץ, ווען עטס וועטס אריינקומען צו דעם לאנד, אשר יתן השם לכם, וואס דער אייבערשטער וועט ענק געבן כאשר דיבר אזוי ווי ער האט גערעדט, ושמרתם את העבודה הזאת זאלט איר אויכעט אפהיטן די עבודה די ארבעט פון מאכן א קרבן פסח, דאס איז אנגעהאנגען אין אריינקומען קיין ארץ ישראל. זאגט רשי והיה כי תבואו, תלה הכתוב מצוה זו בביאותם לארץ, ולא נתחייבו במדבר אלא בפסח אחד שעשו בשנה השנית על פי הדיבור. רשי ברענגט דא אראפ די דעה אז נאר אין ארץ ישראל איז מען מחיוב צו מאכן א קרבן פסח, איי מ'טרעפט דאך אין פרשת בהעלותך. אז מען האט געמאכט א קרבן פסח אין מדבר, דאס איז נאר געווען די איין קרבן פסח די צווייטע יאר נאכן ארויסגיין פון מצרים, עס איז געווען א הוראת שעה וואס דער אייבערשטער האט קלאר געהייסן דעמאלטס אז מען זאל דאס אזוי מאכן, אבער סתם אזוי גייט עס אן נאר אין ארץ ישראל. כאשר דיבר, זאגט רש י והיכן דיבר, וואו האט דאס דער אייבערשטער גערעדט, והבאתי אתכם אל הארץ, פרשת וארא האט דער אייבערשטער געזאגט איך וועל ענק אריינברענגען צו דעם לאנד. פסוק כ ו, והיה און עס וועט זיין כי יאמרו אליכם בניכם, אז ענקערע קינדער וועלן זאגן צו ענק, מה העבודה הזאת לכם, וואס איז די ארבעט צו ענק, וואס איז די פשט פון די עבודה, זאגט די אבן עזרא, אז אלע אנדערע קרבנות, זעהן זיי נישט אז מען זאל עס עסן דווקא מיט איין חבורה, און אז מען זאל נישט טארן צוברעכן די ביין, און נאך פארשידענע דינים וואס מען זעהט אז ס'גייט אן נאר ביים קרבן פסח, און זיי זאלן זיך וואונדערן און פרעגן, וואס איז די פשט פון דעם? דער חזקוני זאגט, מה העבודה הזאת לכם, געווענליך האט עס צו טון מיט די סעזאן, למשל דעם צווייטן טאג פסח ברענגט מען א עומר פון שעורים ווייל דעמאלטס איז די צייט פון שניידן די גערשטן, סוכ א שבועות ברענגט מען די שתי הלחם פון ווייץ ווייל דעמאלטס איז די צייט פון שניידן ווייץ, די ד' מינים פון סוכות איז ווייל דעמאלטס איז די צייט פון שניידן די פירות פון אריינברענגען די פירות, יעדע זאך האט זיך עפעס א פשט, מען פארשטייט עס האט צו טון מיט דעם סעזאן פונעם יאר, אבער וואס איז די פשט פון דעם קרבן פסח? און אויף דעם וועט מען זיי זאגן, זבח פסח הוא לה' אז אין די צייט ט ו ניסן זענען די אידן געראטעוועט געווארן פון די מכת בכורות, מען איז ארויס פון מצרים. נאך א פשט ברענגט ער, אז די קינדער וועלן פרעגן, פארוואס עפעס דארף מען דעם קרבן פסח דווקא בראטן? מען זעט נישט ביי די אנדערע קרבנות אז מען זאל עס דווקא אפבראטן, און די ענטפער אויף דעם איז אז ס'איז א זבח פסח, אשר פסח, וואס די גאנצע זאך איז צוגעגאנגען בחיפזון, און צלי איז א אופן פון חיפזון, ס'איז א שנעלע וועג פון מאכן ראוי לאכילה, פאר דעם האט דער אייבערשטער געהייסן מאכן אויף א אופן פון צלי. פסוק כ ז, ואמרתם זאלט איר זאגן, זבח פסח הוא לה', דאס איז א קרבן פסח פארן אייבערשטנ'ס וועגן, אשר פסח וואס ער האט איבערגעהיפט אדער זיך דערבארעמט על בתי בני ישראל אויף די אידישע הייזער במצרים, בנגפו את מצרים, ווען ער האט געשלאגן די מצריים, ואת בתינו הציל און אונזערע הייזער האט ער געראטעוועט. ויקד העם וישתחוו ווען אידן האבן געהערט די פסוקים וואס משה רבינו האט זיי אויסגעלערנט האבן זיי זיך פארנויגט און זיי האבן זיך געבוקט וואס רש י זאגט ויקד העם על בשורת הגאולה וביאת הארץ ובשורת הבנים שיהיו להם זיי האבן דא געהערט אז זיי גייען ווערן אויסגעלייזט אז מען גייט אריינקומען קיין ארץ ישראל און אז זיי גייען האבן קינדער וואס די קינדער וועלן פרעגן, מה העבודה הזאת לכם, אויף דעם האבן זיי זיך געבוקט. דער חזקוני זאגט אז דאס איז א צייכן פון אננעמען א מצוה, ווען איינער באקומט א באפעל וואס ער דארף טון, איז די סדר אז מען פארנויגט זיך, און דאס ווייזט איך בין גרייט אויסצופירן דעם שליחות, האבן זיי זיך פארנויגט און געבוקט, און אנגענומען מיט דעם אויף זיך צו טון די מצוה פון קרבן פסח. דאס וואס רש"י זאגט די בשורת הבנים שיהיו להם איז אביסל שווער צו פארשטיין, ווייל אין די הגדה ווען ס'ווערט אויסגערעכנט די פיר סארטן קינדער, חכם רשע תם ושאינו יודע לשאול, איז דער מה העבודה הזאת לכם פון פסוק כ"ו, ווערט דארט צוגעברענגט אז דאס איז די שאלה פונעם רשע, איז לכאורה וואס איז די גרויסע שמחה אז וועלן האבן קינדער וואס פרעגן אזא מין שאלה ווי מה העבודה הזאת לכם, וואס דאס איז א אופן פון ליצנות, וואס ער פרעגט וואס איז די פשט פון די מצוה, און ווען מען זעט טאקע די של"ה הקדוש זאגט אז מען ענטפערט נישט פארן רשע, ווי די בעל הגדה זאגט שוין, הקהה את שיניו, און ס'שטייט נישט אין פסוק ואמרתם לו. זבח פסח הוא לה', נאר ואמרתם, פאר די איבריגע קינדער זאלסטו מסביר זיין די ענין פון קרבן פסח, צו דעם רשע זאלסטו אפילו נישט זיך באציען. איז אויב אזוי וואס איז די גרויסע שמחה אז בשורת הבנים שיהיו להם? זאגט דער כתב סופר, די ערשטע יאר וואס מ'איז אריין קיין ארץ ישראל, וואס די פסוק רעדט דא פון כי תבואו אל הארץ, דעמאלטס וועט די קרבן פסח זיין א וואונדערליכע זאך פאר יעדן איינעם. אפילו דער בן החכם וועט זיך אויכעט וואונדערן וואס איז די פשט פון די עבודה, אונז געדענקט מיר נישט אזא מין זאך, די לעצטע מאל ס'איז געווען א קרבן פסח איז געווען נײַן און דרײַסיק יאר פריער, ממילא האט עס נישט צו טון דווקא מיט א בן הרשע, און פאר דעם שטייט א לשון רבים, כי יאמרו אליכם בניכם, ביי די אנדערע שאלות פון די קינדער שטייט אייביג א לשון יחיד, אבער דא איז עס א לשון רבים, אלע קינדער וועלן זיך עפענען די אויגן און פרעגן וואס איז די פשט, איך האב קיינמאל נישט צוגעזען אזא מין עבודה. נאר וואס דען? נאכדעם וואס עס איז שוין אדורכגעגאנגען א יאר, צוויי, דריי, און מען ווייסט שוין פון דעם קרבן פסח צו זאגן, און יעצט שטייט אויף איינער און ער פרעגט מה העבודה הזאת לכם, דאס איז א סימן אז ער איז א בן הרשע וואס ער זוכט נאר צו טרייבן ליצנות. פסוק כ"ח, וילכו, די אידן זענען געגאנגען, ויעשו בני ישראל, די אידן האבן געטון, כאשר צוה ה' את משה ואהרן, כן עשו, אזוי ווי דער אייבערשטער האט באפוילן פאר משה און אהרן, אזוי האבן זיי געטון. די פרדס יוסף ברענגט פון פריערדיגע אז די אידן האבן מיט רוח הקודש מכוון געווען אז דער אייבערשטער האט געהאט געזאגט אנדערש ווי משה רבינו האט זיי איבערגעזאגט, דער אייבערשטער האט געזאגט מען זאל לייגן קודם די בלוט אויף די שוועלן פון די זייט און נאכדעם אויף די משקוף, און אזוי האבן זיי געטון, אזוי ווי דער אייבערשטער האט באפוילן פאר משה און אהרן האבן זיי געטון, נישט אזוי ווי משה רבינו האט צו זיי איבערגעגעבן. זאגט רש"י, וילכו ויעשו בני ישראל, וכי כבר עשו, מען האט שוין יעצט געטון, געמאכט דעם קרבן פסח, גלייך ביים אוועקגיין, והלא מראש חודש נאמר להם, די פרשה איז דאך געזאגט געווארן אין ראש חודש, און מען האט דאך געהאט א צען טעג ביז ווען מען האט געדארפט אפילו גיין נעמען דעם קרבן פסח, אלא מכיוון שקבלו עליהם מעלה עליהם הכתוב כאילו עשו וויבאלד זיי זענען אוועק געגאנגען און זיך אונטערגענומען דאס צו טון, ווערט עס שוין גערעכנט כאילו זיי האבן עס אויסגעפירט בפועל, וילכו ויעשו, פארוואס דארף שטיין וילכו, די עיקר וויל ער דאך ארויסברענגען אז מען איז אוועק געגאנגען פון משה רבינו וואלט געקענט שטיין ויצאו, נאר אף ההליכה מנה הכתוב, די פסוק רעכנט אויס די גיין, ליתן שכר להליכה ושכר לעשיה, דאס גיין צו די מצוה, די הכנות צו די מצוה, באקומט מען אויף דעם עקסטערע שכר. כאשר ציוה ה' את משה ואהרן, להגיד שבחן של ישראל, שלא הפילו דבר מכל מצוות משה ואהרן, זיי האבן נישט נאכגעלאזט קיין איין זאך פון וואס משה רבינו און אהרן האבן זיי באפוילן, זיי האבן געטון יעדן זאך בכל פרטיו ודקדוקיו, אפילו עס איז זיי שווער אנגעקומען, זיי האבן זיך געדארפט אפרייסן פון עבודה זרה, זענען נעבעך געווען אזוי להוט דערנאך, און. זיי האבן געדארפט נעמען די צאן וואס דאס איז א עבודה זרה געווען ביי די מצריים, און זיי וואלטן געקענט זיי פארשטיינערן ביים נעמען זייער עבודה זרה און מאכן דערפון א קרבן, דאך האבן זיי נישט מורא געהאט, זיי האבן זיך פארזיכערט אויפן אייבערשטן, און זיי האבן אויסגעפירט יעדע זאך אזוי ווי מען האט זיי געזאגט. ומאי כן עשו, פארוואס פירט די פסוק אויס נאכאמאל כן עשו, ס'שטייט דאך שוין ויעשו, אף משה ואהרן כן עשו, דאס גייט ארויף אויף משה און אהרן, אז אויכעט זיי האבן אזוי געטון, איז דאך לכאורה זייער וואונדערליך, אוואדע, משה רבינו און אהרן, אוואדע טוען זיי דעם רצון השם, איז דא וואס זאגען אז משה און אהרן האבן דאך נישט געדארפט צוקומען צו די זכותים, די עיקר ענין פון קרבן פסח איז דאך נאר געווען ווייל דער אייבערשטער האט געזען אז זיי האבן נישט קיין שום זכות מיט וואס צו ארויסצוגיין פון מצרים האט ער זיי געגעבן דם פסח ודם מילה ווי רשי ברענגט אויבן, משה און אהרן האבן געהאט גענוג זכותים אפילו אוועקצוטיילן פאר אנדערע, איז אפשר וואלטן זיי נישט געדארפט מאכן דעם קרבן פסח, זאגט די תורה ניין, זיי האבן עס אויכעט געמאכט. די כתב סופר זאגט אז עסן דעם קרבן פסח איז א מצוה שבגוף, יעדער דארף עס אליין טון, מען קען נישט מאכן קיין שליח, מען קען זיך נישט מוציא זיין מיט א צווייטן, אבער גיין קויפן און גיין שעכטן און בראטן, פונקטליך זיך אפגעבן, זיך מטפל זיין דערמיט, דאס איז מער אן עבודה וואס א חשוב'ע מענטש שיקט זיין שליח, זיין עבד זאל עס טון פאר אים. אבער משה און אהרן האבן עס אליין געטון. פונקט ווי די אידישע קינדער האבן אליין געטון די אלע זאכן, איז משה ואהרן כן עשו, אז זיי האבן זיך אראפגעלאזט פון זייער מכובד'יגע פאזיציע, און זענען אליינס אראפגעגאנגען אין מארק, אדער גענומען פון זייערע אייגענע בהמות, און דאס אליין צוגערישט און צוגעגרייט און געמאכט דעם קרבן. פסוק כ ט, ויהי בחצי הלילה, ס'איז געווען ביי די האלבע נאכט, והשם היכה כל בכור בארץ מצרים, דער אייבערשטער האט געשלאגן יעדן עלטסטן אין לאנד מצרים, מבכור פרעה, פון דער עלטסטער פרעה, ווי רש י לערנט אז דאס גייט ארויף אויף פרעה אליין, איז אויך געשלאגן געווארן, הגם בדרך נס איז ער געבליבן לעבן, אבער מכות האט ער געכאפט. היושב על כסאו דאס גייט שוין ארויף אויף זיין זון, דער עלטסטער זון, וואס ער איז פארגעברייט געווען צו זיצן אויף זיין שטול און אים איבערנעמען, ער איז אויך געשטארבן יענע נאכט. עד בכור השבי, ביז דער עלטסטער פון די פאנג, דער געפאנגענער אשר בבית הבור, וואס ער זיצט דארטן אינעם תפיסה, וואס דאס איז געווען אונטער דער ערד אין א גרוב, וכל בכור בהמה, און יעדע עלטסטע פון די בהמה, ווי רש י זאגט שוין אויבן, וויבאלד די בהמות זענען געווען זייערע עבודה זרות, און ווען דער אייבערשטער נעמט נקמה פון א פאלק, טוט ער אויכעט באשטראפן זייערע עבודה זרות. זאגט רש י וה' כל מקום שנאמר וה' מיט א ו', הוא ובית דינו גייט עס ארויף אויפן אייבערשטן און זיין בית דין, כביכול דער אייבערשטער האט זיך איבערגעשמועסט מיט זיין בית דין און אלע האבן מסכים געווען צו דעם, שהוי"ו לשון תוספת הוא כמו פלוני ופלוני הכה כל בכור, וואס איז דער כל מרבה אף של אומה אחרת והוא במצרים, אויך דער עלטסטער וואס איז געוועזן פון אן אנדערע פאלק און ער איז יעצט געווען אין מצרים, וויבאלד ער האט זיך מיטגעפרייט מיט די פייניגונגען פון די אידן, איז ער אויך געשטארבן, מבכור פרעה, אף פרעה בכור היה, אויך פרעה אליין איז געוועזן אן עלטסטער, ונשתייר מן הבכורים, ער איז געבליבן לעבן פון די אלע עלטסטע, ועליו הוא אומר, בעבור זאת העמדתיך, פאר דעם האב איך דיר געלאזט שטיין, בעבור הראותך את כוחי, איך האב דיר געוואלט ווייזן מיין כח, בים סוף, ביים ים סוף האט דער אייבערשטער געוואלט אז פרעה זאל זיך אליין איבערצייגן די גבורות, די ניסים ונפלאות וואס וועט זיין דארט, ער זאל עס אליין קענען מיטהאלטן, און פאר דעם האט ער אים געלאזט לעבן בדרך נס, כאטש ער איז געווען א בכור. עד בכור השבי, שהיו שמחין לאידם של ישראל, די געפאנגענע וואס זיי זענען געווען פון אנדערע פעלקער, האבן זיך מיטגעפרייט ווען מען האט געפייניגט די אידן, פאר דעם איז אפגעשריבן געווארן אויף זיי אויך די פורענות, ועוד און נאך א טעם, שלא יאמרו זיי זאלן נישט קענען זאגן יראתנו הביאה פורענות זו, אונזער אפגאט האט געברענגט די שטראף אויף די מצריים ווייל מען האט אונז געפאנגען, פאר דעם איז געקומען די עונש אויף די מצריים, כדי זיי זאלן דאס נישט זאגן, איז געקומען די מכה אויף זיי אויך. זאגט רש י בכור השפחה, וואס דאס איז געשטאנען אויבן ווען מען האט אנגעווארנט אויף די מכה, אז דער בכור השפחה וועט שטארבן, בכלל היה, ער איז טאקע אויך געווען אין כלל פון די וואס זענען געשטארבן, אפילו די פסוק רעכנט עס נישט אויס, שהרי מנה, ער האט דאך אויסגערעכנט מן החשוב שבכולן עד הפחות, פון פרעה מיט זיין ממלא מקום, וואס זיי זענען די חשוב'סטע, ביז דעם נידריגסטן, וואס דאס איז דער בכור השבי. און בכור השפחה איז חשוב מבכור השבי, דער בכור השפחה איז חשוב'ער ווי דער בכור השבי וואס ער זיצט אין תפיסה איינגעשפארט, און אויב דער בכור השבי איז געשטארבן וואס ער איז פון א פרעמדע פאלק, כל שכן דער בכור השפחה. די מפרשים זענען מסביר אז אויבן ביי די התראה האט מען געזאגט בכור השפחה ווייל דאס באדערט מער פאר די מצריים, ווייל ס'איז זייער אייגענע נכסים, ס'באלאנגט פאר זיי, און זיי באנוצן זיך מיט זיי כסדר, וואלטן זיי זיך געדארפט דערשרעקן ווען מען זאגט זיי אז די בכור השפחה העט שטארבן. בכור השבי גייט זיי נישט אזוי אן, ווייל ס'איז א פרעמדע פאלק, ס'איז נאר געפאנגען, ס'זיצט ביי זיי אין די תפיסה. דא וואו מען רעדט וואס איז געשען בפועל, שטייט אויסגערעכנט אז אפילו דער בכור השבי, וואס ער איז אונטער דעם בכור השפחה, נידריגער ווי אים, ער איז אויכעט געשטארבן. פסוק ל', ויקום פרעה לילה, פרעה איז אויפגעשטאנען ביינאכט, זאגט דער אור החיים הקדוש, כאטש אין יענע נאכט איז געווען ליכטיג ווי טאג, ווי ס'שטייט אין זוהר הקדוש, דאס אבער נאר געווען פאר די אידן, ביי פרעה איז געווען פינסטער ווי די נאכט, הוא ער וכל עבדיו און אלע זיינע קנעכט וכל מצרים און אלע מצריים. ותהי צעקה גדולה במצרים, ס'איז געווען א גרויסע געשריי אין מצרים, כי אין בית אשר אין שם מת, ווייל ס'איז נישט געווען קיין הויז וואס איז נישט געווען דארט קיין טויטער. זאגט רש"י, ויקום פרעה ממיטתו, ער האט זיך אויפגעהויבן פון זיין בעט, זעט אויס אז סתם זיך אויפגעוועקט איז ער שוין געווען פריער, ווייל ער אליין האט דאך באקומען פון מכת בכורות, ער איז געשטראפט געווארן דערמיט, כאטש האט אים נישט געהארגעט אינגאנצן, נאר די פסוק ויקום פרעה זאגט אז ער האט זיך אויפגעהויבן ארויס פון בעט לילה, ולא כדרך המלכים בשלש שעות ביום, געווענליך די קעניגן שלאפן אריין ביזן דריטן שעה אין טאג און ער איז אויפגעשטאנען אינמיטן די נאכט, הוא תחילה ואחר כך עבדיו, די פסוק חזר'ט זיך איבער, הוא ס'איז אן איבריגע ווארט צו זאגען אז ער האט זיך די ערשטע ארויס געריסען פון בעט און נאכדעם זיינע קנעכט מלמד שהיה הוא מחזר על בתי עבדיו ומעמידן ער איז אליינס ארום געלאפען און ארויס געשלעפט זיינע קנעכט פון די בעטען כי אין בית אשר אין שם מת שמועסט רשי אויס לכאורה נישט יעדע הויז האט א בכור אמאל איז דער בכור נישט געווען אינדערהיים, און אמאל איז ער שוין געווען געשטארבן פון פארדעם, פארוואס זאגט די פסוק ממש ס'איז נישט געווען קיין הויז אן קיין מת? דער אבן עזרא זאגט טאקע אז די פסוק רעד על פי רוב, ס'איז יא געווען געוויסע הייזער וואו ס'איז נישט געווען קיין טויטער, אין די מדרש שטייט אז די סדר פון די מצריים איז געווען אז ווען דער עלטסטער קינד איז געשטארבן האט מען געלאזט אויספארעמען זיין צורה מיט א געוויסע אויף מעטאל צו כדומה, און זיי האבן ארויפגעשטעלט דעם פנים זיינעם ביי זיך אין שטוב, און יעצט ביי די מכת בכורות האט דער אייבערשטער געמאכט אז דאס זאל צעגיין, און דאס איז געווען ביי זיי פונקט אזוי שלעכט ווי די יום המיתה פונעם בכור. נאך א זאך, אז ס'איז געקומען עכברים מייזן און זיי האבן ארויסגעשלעפט די טויטע, פּגרים, די בכורים וואָס זענען שוין געשטאָרבן פאַר דעם און מ'האָט זיי באַערדיקט האָט מען זיי אַרויסגעשלעפּט פון די קבר, און דאָס איז געווען ביי די מצריים ערגער ווי די יום המיתה פון זייערע בכורים, ממילא איז געווען אַ צעקה גדולה אין יעדע הויז וואו ס'איז טאַקע געווען עפּעס, אָבער רש י ברענגט דאָ אַז ס'איז ממש געווען אַ מת אין יעדן הויז, ווייל יש שם בכור מת, אויב ס'איז געווען דאָרט אַ בכור איז יענער געשטאָרבן, אין שם בכור איז גדול שבבית קרוי בכור, אויב ס'איז נישט געווען דער בכור ממש, איז דער וואס איז יעצט געווען דארט דער עלטסטער, דער איז געשטארבן, ווייל אים רופט מען אויך אן בכור, שנאמר, אף אני בכור אתנהו, ווען איינעם וויל מען גרויס מאכן רופט מען אים אן א בכור, איז דער גדול הייסט אויך דער בכור אפילו ער איז נישט ממש א בכור. דבר אחר נאך א פשט, מצריות מזנות תחת בעליהן, די מצרישע פרויען פלעגן מזנה זיין ויולדות מרווקים פנויים, זיי פלעגן האבן קינדער פון אנדערע פרעמדע מענער וואס זענען נישט חתונה געהאט, והיו להם בכורות הרבה, האבן זיי געקענט האבן אסאך בכורים, פעמים הם חמשה לאישה אחת, ס'האט געקענט אמאל זיין איין פרוי וואס זי האט פינף קינדער און אלע זענען בכורים, כל אחד בכור לאביו יעדער איינער איז א בכור צו זיין טאטן. איז געווענליך ווען מען זאגט אז דער בכור איז געשטארבן מיינט עס דער פטר רחם, ווי מען זעט טאקע שפעטער סוף סדר אז דער אייבערשטער האט אויסגעקליבן די בכורי ישראל אנשטאטס די בכורים פון די מצריים האט ער געזאגט אז מען זאל נעמען ווער ס'איז א פטר רחם צו די מאמע. זאגט דער רמב ן, על פי פשטות וואלט מען געדארפט זאגן אז נאר דער פטר רחם איז געשטארבן ביי די מצריים ווייל מען זעט דאך אז דער אייבערשטער האט אויסגעקליבן נאר א בכור פטר רחם, אבער חזל זאגן דאך דא אז אפילו א בכור לאביו וואס ער הייסט ראשית אונו איז אויכעט געשטארבן, און לויט די ערשטע פשט ווי רשי ברענגט איז אפילו דער גדול שבבית געשטארבן. איז דאך לכאורה שווער פארוואס ווען מען האט אויסגעקליבן די בכורי ישראל האט מען נישט אויסגעקליבן און געהייליגט אויכעט די אלע וואס זענען א בכור לאביהם אדער א גדול שבבית, זאגט ער, וויבאלד די בכורי האם די פטרי רחם זיי זענען די מערסטע ניכר, יעדער ווייסט אז זיי זענען די עלטסטע געבוירן ביי זייער מאמע, מה שאין כן איינער וואס איז א בכור נאר פונעם טאטן איז דאס נישט אזוי באקאנט אין די גאס, און ביי בהמות ווייסט מען באמת נישט אפילו ווער ס'איז א בכור פון די טאטע נאר א פטר רחם איז באקאנט פאר דעם האט די תורה אזוי איינגעשטעלט אז נאר א בכור וואס א פטר רחם דער זאל האבן די קדושת בכורה. פסוק ל א. ויקרא למשה ולאהרן לילה, פרעה איז ארומגעלאפן און גערופן ווען משה און אהרן, שטייט נישט דא ויקרא אל משה ואל אהרן, ער האט דאך נישט געוואוסט וואו זיי זענען, אזויפיל יא אז זיי זענען נישט געווען יענע נאכט אין גושן אדער אין רמסס, זיי זענען נישט געווען צווישן די אידן, זיי זענען געבליבן דארט אינעם הויפט שטאט, ווייל משה רבינו האט געוואוסט, ער האט שוין געזאגט קלאר וירדו כל עבדיך אלה אלי, אז פרעה וועט זיך אליינס אראפשלעפן צו אים אינמיטן די נאכט, ממילא איז ער געבליבן נעכטיגן אינעם הויפט שטאט, ער האט אבער נישט געוואוסט וואו ער איז, איז ער ארומגעלאפן אין די פינסטערניש פון די נאכט און גערופן מען זאל אים זאגן וואו זיי זענען. ויאמר און ער האט געזאגט, קומו הייבטס ענק אויף, צאו מתוך עמי, גייטס ארויס פון צווישן מיין פאלק, גם אתם, אויך עטס, זאגט רש"י אז דאס גייט ארויף אויף די ערוואקסענע מענער, און גם בני ישראל, אויך די אידישע קינדער, גייט ארויף טאקע אויף די מינדעריעריגע, ולכו עבדו את ה' כדברכם, און גייט, דינטס דעם אייבערשטן, אזוי ווי עטס האטס געזאגט, זאגט דער אבן עזרא, אזוי ווי עטס האטס געזאגט אז עטס ווילטס ארויסגיין אויף דריי טעג, מאכן קרבנות, אזוי זאלט עטס טאקע טון. זאגט רש"י ויקרא למשה ולאהרן לילה מגיד שהיה מחזר על פתחי העיר ער איז ארום געלאפן אויף די הייזער אויף די טירן פונעם שטאט וצועק און געשריגן היכן משה שרוי היכן אהרן שרוי ווי וואוינט משה ווי וואוינט אהרן גם אתם קען נישט זיין אז דאס גייט ארויף אויף משה און אהרן זאגן די מפרשים ווייל משה און אהרן זענען כסדר געגאנגען און געקומען זיי האבן נישט געדארפט צוקומען צו פרעה'ס רעכט אז ער זאל זיי ערלויבן ארויסצוגיין, מוז מען זאגן אז דער גם אתם גייט ארויף אויף הגברים, די ערוואקסענע מענער, און גם בני ישראל גייט ארויף הטף אויף די קינדער. ולכו עבדו וגומר כדברכם, הכל כמו שאמרתם ולא כמו שאמרתי אני, כדברכם האט ער צוגעלייגט אלע מיינע תנאים וואס כ'האב מיך געוואלט אויסנעמען מיט ענק ווער ס'מעג יא גיין און ווער נישט, דאס איז אלעס צושטערט, און מ'קוקט אלעס לויט ווי עטס האטס געזאגט. בטל לא אשלח, ס'פאלט אוועק דאס וואס פרעה האט אויבן געזאגט איך גיי בכלל נישט ארויסשיקן די אידן, בטל מי ומי ההולכים וואס דארט האט ער געזאגט אז נאר די ערוואקסענע מענטשן לאט ער גיין און די קינדער זאלן דא בלייבן, און בטל רק צאנכם ובקרכם יצג וואס ער האט געזאגט אז כאטשיג די בהמות זאלן זיי דא לאזן, דאס האט ער אויך מבטל געווען, ווי ער זאגט ווייטער, פסוק לב, גם צאנכם גם בקרכם קחו, כאשר דיברתם ולכו, אויך ענקערע שאף, אויך ענקערע רינדער זאלט עטס נעמען, אזוי ווי עטס האטס געזאגט, עטס האטס דאך אליין געזאגט אז עטס גייטס מיטנעמען ענקערע בהמות, און ווי רש"י זאגט כאשר דיברתם קומט מוסיף זיין אז עטס האטס געזאגט אז איך וועל ענק געבן, איך וועל ענק טאקע מיטגעבן אויכעט פון מיינע בהמות, און גייטס. וברכתם גם אותי, עטס זאלטס אויכעט מיך בענטשן, זאגט דער רמב"ם פשט, עטס גייטס דאך מאכן קרבנות פארן אייבערשטן און בשעת מעשה מתפלל זיין ער זאל ענק ראטעווען פון אלע פראבלעמען עטס זאלטס נישט האבן צו טון מיט דעם דבר, מיט די מגיפה עטס זאלטס נישט ליידן דערפון, זאלט עטס אויכעט מיך אינזין האבן אז איך זאל אויך געראטעוועט ווערן פון די מכה.

וברכתם גם אותי, זאגט רש י התפללו עלי שלא אמות, שאני בכור, פרעה האט זיך געבעטן ביי זיי, דאווענטס אויף מיר איך זאל נישט שטארבן, ווייל איך בין אויך א בכור. פסוק ל ג, ותחזק מצרים על העם, מצרים האט זיך געשטארקט אויפן פאלק, למהר צוצואיילן לשלחם מן הארץ זיי ארויסצושיקן פונעם לאנד, כי אמרו ווייל זיי האבן געזאגט, אויב עטס עטס נאך דא בלייבן א קורצע וויילע כולנו מתים, שטארבן מיר אלע אויס. זאגט רשי כולנו מתים, אמרו זיי האבן געזאגט לא כגזירת משה הוא, מען זעט אז עס איז אסאך ערגער ווי די גזירה וואס משה רבינו האט פארגעזאגט, שהרי אמר ער האט דאך געזאגט ומת כל בכור נאר די עלטסטע וועלן שטארבן וכאן אף הפשוטים מתים, יעצט זענען אפילו די וואס זענען נישט געווען קיין עלטסטע אויך געשטארבן, חמשה או עשרה בבית אחד ס'האט געקענט זיין פינף צען אינעם זעלבן שטוב וואס זענען געשטארבן ווייל אלע זענען געווען בכור לאביהם, און די מצריים האבן דאס ניטאמאל געוואוסט ווייל די פרויען פלעגן מזנה זיין שטילערהייט. יעצט זענען זיי געוואר געווארן זיי האבן זיך אוועק געשעמט דערמיט, אבער אזוי האבן זיי געהאט א טענה אז מען זעט אז דאס איז אסאך ערגער ווי וואס משה רבינו האט געזאגט. פסוק ל ד, וישא העם את בצקו טרם יחמץ, דאס פאלק האט געטראגן זיין טייג נאך איידער ס'איז געווארן זויער. משארותם, לערנט רש י דאס מיינט די שיריים פון די מצה און די מרור וואס מען האט געגעסן פסח ביינאכט, פשוט'ע פשט איז משארותם די כלי וואס מען האלט אין דעם די טייג, צרורות בשמלותם עס איז געווען איינגעוויקלט אין זייערע קליידער על שכמם אויף זייער אקסל, זאגט די חזקוני פון דא דער מנהג אז דעם אפיקומן וויקלט מען איין און מען לייגט עס אוועק, אזוי א בחינה צו דערמאנען די ענין פון צרורות בשמלותם. זאגט רש י טרם יחמץ, המצרים לא הניחום לשהות כדי חימוץ, די מצריים האבן נישט געלאזט די אידן זיך פארזוימען דארט אזוי לאנג אז דער טייג זאל קענען ווערן זויער, מען האט זיי זייער ארויסגעאיילט. רש י וויל פארענטפערן די שייכות פון פסוק לד נאך פסוק לג. ווייל לכאורה די קומענדיגע פסוקים רעדט פון גיין בארגן כלי כסף כלי זהב ושמלות, וואס דאס איז געווען נאך פאר מען איז ארויס געגאנגען, און וישא העם את בצקו פון פסוק ל ד וואלט געדארפט שטיין נאכדעם בשעת מען איז ארויס געגאנגען, ער וואלט זיך געדארפט נאנטשטעלן צו פסוק ל ט וואס מען רעדט דארט פון ויאפו את הבצק, פארוואס עפעס האט ער אהער געשטעלט דעם ענין פון וישא העם את בצקו. נאר ער וויל נאנט שטעלן פסוק ל' ד' תיכף נאך פסוק ל' ג' ארויסצוברענגען ווי ווייט ס'איז געווען די ותחזק מצרים על העם למהר לשלחם, ווי שטארק זיי האבן געלייגט דרוק אז די אידן זאלן זיך ווי שנעלער ארויסהייבן פון מצרים, אויף אזוי ווייט אז מ'האט נישט געהאט קיין צייט אז די טייג וואס מ'האט איינגעמיירעט זאל זויער ווערן, און מ'האט עס געמוזט ארויסנעמען אזוי אויפן אקסל נאך איידער ס'איז געווארן זויער. זאגט רש"י, משארותם שיורי מצה ומרור, די שיריים וואס איז דא געבליבן פון די מצה ומרור פון די סדר, די פסח האט נישט געמעגט איבערבלייבן, וואס איז איבערגעבליבן האט מען געדארפט פארברענען, אבער די שיורי מצה ומרור אט דאס האבן זיי מיטגענומען אויפן וועג, על שכמם, אף על פי שבהמות הרבה הוליכו עמהם, זיי האבן געהאט גענוג בהמות מיט זיך צו לייגן אויף דעם די פעקלעך, מחבבים היו את המצוה זיי האבן באליבט די מצוה, די שיריים פון די מצה ומרור, און זיי האבן דאס גענומען מיט זיך. זאגט דער דברי דוד, דער טורי זהב על התורה, אז פון דא זעט מען אז א זאך וואס מען האט גענוצט פאר א מצוה, אפילו די מצוה איז שוין אפגעטון געווארן, די שיריים דערפון האט נאך א קדושה אין זיך, און דאס א ראיה צו זיין שיטה אז מען זאל נישט געבן, פאר א גוי, פון די ברויט אויף וואס מען האט געמאכט המוציא, דעם שטיקל וואס מען האט אראפגעשניטן און געמאכט אויף דעם די ברכה זאל מען נישט געבן די שיריים דערפון פארן גוי, ווייל דאס בלייבט נאך הייליג. פסוק ל"ה, ובני ישראל עשו כדבר משה, די אידישע קינדער האבן געהאט געטון אזוי ווי משה רבינו האט זיי געזאגט, וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות, זיי האבן געבארגט פון די מצריים זילבערנע כלים, גאלדענע כלים, און קליידונגען. שטייט אין די מפרשים אז די עשו איז א לשון עבר, זיי האבן עס שוין אסאך פריער געטון, זיי האבן נישט געהאט קיין צייט אז ס'זאל ווערן זויער די טייג, כל שכן האבן זיי נישט געהאט קיין צייט צו גיין יעצט בארגן פון די מצריים, נאר זיי האבן דאס שוין ערלעדיגט נאך פאר ס'האט זיך אנגעהויבן די מכה, דעמאלטס שוין זענען זיי געגאנגען און געטון אזוי ווי משה רבינו האט זיי געזאגט. זאגט רש"י כדבר משה, שאמר להם במצרים, ער האט זיי נאך געזאגט פריער אין מצרים, וישאלו איש מאת רעהו ושמלות, אף הן היו חשובות להם מן הכסף ומן הזהב, די קליידונגען זענען געווען נאך חשוב'ער פאר די אידן ווי די זילבער און די גאלד, והמאוחר בפסוק חשוב, ווי שפעטער די זאך ווערט דערמאנט אין פסוק אלס חשוב'ער איז עס, אזוי ווי מען זעט אז ער הייבט אן מיט כסף און נאכדעם זהב, די זעלבע זאך שמלות איז נאך חשוב'ער ווי כסף און זהב, ווי די מדרש זאגט דעם טעם אז ווען א מענטש גייט ארויס אויפן וועג אויב האט ער נישט קיין קליידונגען מיט זיך ווערט ער פארשעמט, פון די כסף און זהב וואלטן זיי נישט געהאט צופיל הנאה אונטערוועגנס אבער די קליידונג האבן זיי פיין אויסגענוצט. פסוק ל"ו, וה' נתן את חן העם בעיני מצרים, דער אייבערשטער האט אריינגעגעבן די חן פונעם פאלק אין די אויגן פון די מצריים, וישאלום, און זיי האבן זיי פארבארגט אפילו מער וויפיל די אידן האבן געבעטן, וינצלו את מצרים, זיי האבן אויסגעלערט מצרים. זאגט רש"י, וישאלום, ס'איז דאך איבעריג, ס'איז שוין געשטאנען פריער וישאלו, ס'וואלט גענוג געווען ווען ס'שטייט דא אין פסוק אז דער אייבערשטער האט אריינגעגעבן חן און וינצלו את מצרים, וישאלום קומט מרבה זיין אף מה שלא היו שואלים מהם היו נותנים להם אפילו דאס וואס זיי האבן נישט געבעטן האבן זיי געגעבן פאר די אידן, דער מצרי האט געזאגט אתה אומר אחד, דו זאגסט דו דארפסט איינס, טול שנים ולך, נעם צוויי און גיי, וינצלו, דאס מיינט ורוקינו ווי די תרגום זאגט אז זיי האבן אויסגעלערט מצרים. פסוק ל' ז' ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה אלע אידן זענען געווען צעזייט און צעשפרייט אין מצרים אין גושן, ברענגט רש"י אין פרשת יתרו אז אין א קורצע צייט

ס'איז געוועזן הונדערט און צוואַנציק מיל פון רעמסס ביז סוכות, וואס דאס איז א מהלך פון דריי טעג, א דורכשניטליכע מענטש גייט צען פרסה אין א טאג, וואס דאס איז פֿערציק מיל, ובאו שם לפי שעה זיי זענען אנגעקומען דארט אין א גאר א קורצע צייט, שנאמר ווי עס שטייט אין פרשת יתרו, ואשא אתכם על כנפי נשרים איך האב ענק געפירט אויף די פליגלען פון די אדלערען. און דאס לערנט מען ארויס ווייל ס'שטייט נישט אין פסוק ויסעו ויחנו, נאר ס'שטייט מרעמסס סוכות וואס האט געדויערט א רגע כמימרא ביז מ'איז אנגעקומען קיין סוכות. הגברים, מבן עשרים שנה ומעלה. ס'מיינט נישט יעדער איינער פון דרײַצן יאר און העכער, נאר א גבר מיינט א שטארקער מענטש וואס ער איז ראוי שוין ארויסצוגיין אין מלחמה פון צוואנציג יאר און ארויף, און די סברה דערפון, זאגט דער מזרחי, ווייל מען זעט דאך שפעטער, אפאר חדשים שפעטער האט מען געציילט די אידן, און זענען געווען אויכעט נישט צופיל מער ווי זעקס הונדערט טויזנט, אויב זאל איך זאגן אז די זעקס הונדערט טויזנט דא וואס זענען ארויס פון מצרים, איז אריינגערעכנט קינדער פון בר מצוה און ארויף, יעדער איינער וואס איז ראוי צו ווערן אנגערופן איש, אזוי ווי ס'איז משמע פון די לבד מטף אז נאר די קליינע קינדער זענען נישט אינעם חשבון, וואלט נישט געשטימט די חשבון. ווייל לויט דעם קומט אויס אז ווען מ'זאל רעכענען פון צוואנציג און ארויף איז אסאך ווייניגער ווי זעקס הונדערט טויזענט, און וויאזוי קען זיין אז אין אזא קורצע צייט איז עס אנגעקומען צו מער ווי זעקס הונדערט טויזענט, אלא מאי מוז מען זאגן אז די הגברים גייט ארויף אויף צוואנציג יאר און העכער, און לבד מטף מיינט אויסער די וואס זענען יונגער פון דעם, אונטער צוואנציג קען אויכעט ווערן אנגערופן טף. יש אומרים אז טף איז א לשון טפל, אלע וואס זענען צוגעשטעלט צו די ערוואקסענע מענער, ס'גייט ארויף אויף די פרויען, ס'גייט ארויף אויף די ערוואק אויף די גאר אלטע מענטשן וואס זענען געווען עלטער פון זעכציק וואס זיי האט מען אויך נישט אריינגערעכנט אינעם חשבון. פסוק ל ח, וגם ערב רב עלה אתם, אויך א גרויסע צומישונג פון גויים זענען מיטגעקומען מיט זיי, וצאן ובקר און שאף און רינדער, מקנה כבד מאוד. זייער א גרויסע פי, ס'איז געווען זייער אסאך בהמות וואס זענען מיטגעקומען, בפשטות גייט עס ארויף אויף די אידישע בהמות, די ספורנו זאגט אז דאס גייט ארויף אויף די בהמות פון די ערב רב, די ערב רב זענען געקומען על דעת להשתקע, זיך צו באזעצן צוזאמען מיט די אידן, זיי האבן מיטגעברענגט אלע זייערע בהמות, די גאנצע פארמעגן זייערע, צו בלייבן צוזאמען מיט די אידן, זיי האבן זיך מגייר געווען. זאגט רש"י ערב רב, תערובות אומות של גרים ס'איז געווען א צומישונג פון פעלקער פון גרים, דער אבן עזרא זאגט אז דאס איז געווען נאר מצרים, אבער די מפרשים זאגן אז ערב מיינט א צומישונג פון פעלקער, ס'איז געקומען פון אסאך פעלקער און זיי האבן זיך צוגעשטעלט צו די אידן. אין תרגום יונתן שטייט אז רב מיינט אז זיי זענען געווען אסאך מער ווי די אידן, די אידן זענען געווען שש מאות אלף און זיי זענען געווען צוויי הונדערט און פערציג מאל צען טויזנט. פסוק ל ט, ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ, די אידן האבן אפגעבאקן דעם טייג וואס זיי האבן ארויסגענומען פון מצרים, קיכעלעך מצות, עוגות ווערט אנגערופן יעדע זאך וואס ווערט נישט געבאקן אין א אויוון, ס'מיינט אויך א לשון פון רינדעכיגקייט, דא איז די מקור צו מאכן רינדעכיגע מצות, כי לא חמץ ווייל ס'איז פשוט נישט געווען קיין צייט אז דאס זאל ווערן זויער, כי גורשו ממצרים ווייל זיי זענען פארטריבן געווארן פון די מצריים, ולא יכלו להתמהמה, זיי האבן נישט געקענט זיך פארזוימען מער און אויסווארטן ביז ס'ווערט זויער און עס אפבאקן דארט אין מצרים, וגם צידה לא עשו להם, אויך אנדערע שפייז האבן זיי נישט געמאכט און צוגעגרייט פאר זיי, זענען ארויסגעגאנגען ממש מיט ליידיגע הענט. נאר די ביסל שיירי מצה ומרור, און אויך דעם טייג וואס זיי האבן געהאט איינגעקנעטן און נאך נישט עספיעט דאס לאזן זויער ווערן. אזוי לערנט מען לפי פשטות אז די איסור חמץ איז נאך נישט אנגעגאנגען יענעם יאר, ביי פסח מצרים האט דער אייבערשטער נישט געזאגט דעם איסור פון שאור לא ימצא בבתיכם, ס'איז נאר געווען אסור דעם ערשטן טאג צו עסן חמץ, אבער זיי האבן געמעגט האבן חמץ אין שטוב. און דא האבן זיי געמעגט מאכן דעם טייג פאר חמץ, נאר עס איז פשוט נישט אויסגעקומען, כי לא חמץ האט נישט געהאט קיין צייט צו ווערן זויער, ווייל זיי זענען פארטריבן געווארן פון מצרים. דער רמבן לערנט אז זיי וואלטן נישט געמעגט האבן דעמאלטס קיין חמץ אין שטוב, און כי לא חמץ מיינט ווייל זיי האבן נישט געמעגט מאכן חמץ, פארדעם האבן זיי עס נישט געמאכט חמץ, און כי גורשו ממצרים קומט זאגן א טעם פארוואס זיי האבן עס נישט גלייך אפגעבאקן, פארוואס האבן זיי נישט געלייגט אין אויוון נאך דארט אין מצרים, אזוי מאכן זיכער ס'זאל נישט ווערן חמץ, ווייל מ'האט זיי ארויסגעטריבן פון מצרים, האבן זיי עס נישט געקענט דארט אפבאקן, האבן זיי עס געמוזט אפבאקן אונטערוועגנס, ווי די תרגום יונתן זאגט אז ס'איז געבאקן געווארן דורך די זון, זיי האבן עס ארויפגעלייגט אויפן קאפ און ס'איז געבאקן געווארן פון די זון, אדער זאגט ער האבן זיי עס אפגעבאקן דארט אין סוכות, וואס אין א קורצע וויילע איז מען דאך שוין געווען אין סוכות, האבן זיי עס דארט אפגעבאקן. זאגט דער אור החיים הקדוש וויאזוי האבן זיי זיכער געמאכט אז ס'ווערט נישט קיין חמץ אונטערוועגנס, זאגט ער מ'האט עס געלייגט אויפן אקסל צוליב די סיבה, זיי האבן געהאט גענוג פלעצער ווי עס צו קענען לייגן אבער מ'האט עס געלייגט אויף די אקסל כדי צו קענען באארבעטן, און זענען געווען פארנומען דערמיט, מ'האט זיך באשעפטיגט מיטן טייג, וואס דעמאלטס ווערט עס נישט ווערט עס נישט חמץ, בפרט אז מ'האט נישט אריינגעלייגט קיין זויערטייג דערין, ממילא איז עס געבליבן מצה ביז מ'האט עס אפגעבאקן אויפן וועג אדער אין סוכות. זאגט רשי, עוגות מצות, חררה של מצה, חררה מיינט אויכעט א קיכל וואס מען באקט אויף קוילן געווענליך, וואס ס'ווערט נישט געבאקן געהעריג אין א אויוון דעמאלט הייסט עס א חררה, בצק שלא החמיץ קרוי מצה, יעדע טייג וואס ס'ווערט נישט זויער, דאס ווערט אנגערופן א מצה, איז דאס איז די איבערטייטש פון עוגות מצות, עוגות מיינט אזעלכע קיכלעך וואס זענען נישט געבאקן אינעם אויוון, און מצות מיינט ווייל ס'איז נישט געווארן זויער. וגם צידה לא עשו להם לדרך, זיי האבן נישט געמאכט קיין שום צוגרייטונגען זיך מיטצונעמען זאכן אויפן וועג, מגיד שבחן של ישראל, דאס ברענגט ארויס די לויב פון אידישע קינדער, שלא אמרו זיי האבן נישט געזאגט האיך נצא למדבר בלא צידה, ווי קען מען ארויסגיין אין מדבר אן קיין שום שפייז, אלא האמינו והלכו זיי האבן געגלייבט אינעם אייבערשטן אז ער וועט זיי אלעס צושטעלן אזוי זענען זיי געגאנגען הוא שמפורש בקבלה, שטייט אין נביא, זכרתי לך חסד נעוריך, דער אייבערשטער זאגט פאר אידישע קינדער איך געדענק נאך די חסד פון דיין יוגנט, אהבת כלולותיך, די ליבשאפט וואס איך האב געהאט צו דיר ווען איך האב דיר גענומען פאר א כלה, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה, דו ביסט נאכגעגאנגען נאך מיר אין די מדבר אין דעם אומ. איינגעזייטן לאנד, אין די מדבר וואו ס'וואקסט גארנישט, ומה שכר מפורש אחריו וואס שטייט נאך דעם א שכר אויף דעם, קודש ישראל להשם, אז די אידישע קינדער זענען געגליכן צו קודש, צו תרומה, און די אלע אומות העולם וואס טשעפענען זיך מיט זיי, זיי וועלן באשטראפט ווערן. פסוק מ', ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה, די זיצונג פון אידישע קינדער וואס זיי זענען געזיצן אין מצרים איז געווען פיר הונדערט און דרייסיג יאר, זאגט רשי אשר ישבו במצרים קען דאך נישט זיין לפי פשוטו, זענען נישט געווען אין מצרים אפילו נישט קיין פיר הונדערט יאר ווי רשי מאכט באלד די חשבון, נאר אחר שאר הישיבות שישבו גרים בארץ לא להם, נאך די אנדערע וואוינונגען וואס זענען געזיצן אין פרעמדע לענדער וואס האט נישט באלאנגט צו זיי, איז מען געזיצן אין מצרים ביז ס'האט זיך געענדיגט פֿיר הונדערט און דרײַסיק יאר, שלושים שנה וארבע מאות שנה, בין הכל, אלעס צוזאמען, פון די גזירת בין הבתרים ביז יציאת מצרים איז געווען פֿיר הונדערט און דרײַסיק יאר, זאגן די מפרשים כאטשיג אין פסוק שטייט אשר ישבו במצרים, וויבאלד. די עיקר איז געווען די גלות מצרים, ווערן אנגערופן די אלע אנדערע ארומיגע שאר ארצות ווי זיי האבן געוואוינט אויכעט על שם מצרים. זאגט רשי משנולד יצחק עד עכשיו, פון ווען יצחק אבינו איז געבוירן געווארן ביז ווען מ'איז ארויס פון מצרים, היו ארבע מאות שנה, איז געווען פונקטליך פֿיר הונדערט יאר, און מיט דעם איז מקיום געווארן וואס דער אייבערשטער האט געזאגט בין הבתרים כי גר יהיה זרעך ארבע מאות שנה שטייט דארטן, דאס מיינט משהיה לו זרע לאברהם נתקיים כי גר יהיה זרעך, פון ווען ער האט געהאט דעם קינד איז שוין מקיום געווארן כי גר יהיה זרעך, ווייל ער האט זיך געוואלגערט פון איין פלאץ צום צווייטן, ער איז קיינמאל נישט געווען א בעל הבית אויף דעם פלאץ ווי ער האט געוואוינט. ושלושים שנה די איבריגע דרייסיג יאר, היו משנגזרה גזירת בין הבתרים עד שנולד יצחק, ווייל אברהם איז געווען זיבעציג יאר בשעת בין הבתרים, און הונדערט יאר בשעת יצחק איז געבוירן געווארן, קומט אויס אז ס'איז געווען דרייסיג יאר פון די גזירה ביז יצחק איז געבוירן. ואי אפשר לומר בארץ מצרים לבדה, ס'קען נישט זיין אז אין מצרים אליין זענען זיי געווען די פֿיר הונדערט און דרײַסיק יאר. שהרי קהת, מן הבאים עם יעקב היה, אין פרשת ויגש רעכנט מען אויס קהת צווישן די זיבעציק נפשות וואס האבן גענידערט צוזאמען מיט יעקב קיין מצרים. יעצט צא וחשוב כל שנותיו, אלע זיינע יארן, וכל שנות עמרם בנו אלע יארן פון זיין זון עמרם. ושמונים של משה, נאך אכציג יאר וואס משה רבינו איז אלט געווען ביים ארויסגיין פון מצרים, לא תמצאם כל כך, ס'קומט אויס א חשבון פון דרײַ הונדערט און פֿופֿציק יאר, ווען דו רעכנסט קהת, עמרם, אלע זייערע יארן, מיט נאך אכציג פון משה רבינו. און, ועל כרחך הרבה שנים היו לקהת עד שלא ירד למצרים, דו מוזט נאך אראפרעכענען פון דעם די יארן וואס קהת איז שוין אלט געווען פאר מ'איז אראפגעגאנגען קיין מצרים, שטייט דאך אז אפילו זיין יונגערע ברודער איז אראפ קיין מצרים, מוז דאך זיין אז ער איז שוין געווען כאטשיג א יאר צוויי צו מער. און והרבה משנות עמרם נבלעים בשנות קהת, עס קען נישט זיין אז עמרם איז געבוירן דעם לעצטן טאג פון קהת'נס לעבן, ס'איז זיכער געווען יארן וואס זיי האבן געלעבט אינאיינעם און די יארן קען מען נישט רעכענען דאפלט, און והרבה משמונים של משה נבלעים בשנות עמרם, אסאך פון משה רבינו'ס יארן זענען אריינגערעכנט שוין אין די יארן פון עמרם, הרי קומט אויס שלא תמצא ארבע מאות לביאת מצרים, דו קענסט נישט טרעפן קיין פֿיר הונדערט יאר וואס די אידן זענען געווען אין מצרים אליין, והוזקקת לומר על כרחך, מוזטו זאגן מיט געוואלד, שאף שאר הישיבות נקראו גירות, די אלע אנדערע פלעצער ווי זיי האבן געוואוינט הייסט אויכעט פרעמד, ואפילו בחברון ווי דאס איז דאך יא אין ארץ כנען, דאך, שנאמר, אשר גר שם אברהם ויצחק שטייט א לשון גירות, זענען געווען דארט ווי פרעמדע. ואומר את ארץ מגוריהם אשר גרו בה גייט אויכעט ארויף, אויף ארץ כנען, אט דאס ווערט אנגערופן א גרות ביי זיי וויבאלד זיי זענען נישט געווען די בעלי בתים אויפן לאנד. לפיכך אתה צריך לומר, מוזטו זאגן פשט אז כי גר יהיה זרעך מיינט משהיה לו זרע, מען רעכנט די פֿיר הונדערט יאר פון ווען ער האט געהאט דעם קינד יצחק, וואס פון דעמאלטס איז ער אויך געווען א פרעמדער. וכשתמנה ארבע מאות שנה משנולד יצחק, אויב דו וועסט טאקע רעכענען די פֿיר הונדערט יאר פון ווען יצחק איז געבוירן, תמצא קומט אויס מביאותן למצרים עד יציאתן ר"י שנה, פון ווען זיי האבן פאקטיש גענידערט קיין מצרים ביז זיי זענען ארויס פון דארט, איז געווען צוויי הונדערט און צען יאר, ווייל יצחק אבינו איז אלט געווען זעכציק יאר ווען יעקב איז געבוירן. יעקב איז געווען הונדערט און דרייסיג ווען ער האט זיך געשטעלט פאר פרעה ווען ער איז געגאנגען קיין מצרים, האסטו הונדערט און ניינציג יאר, אראפ פון פיר הונדערט בלייבסטו הונדערט, בלייבסטו איבער מיט צוויי הונדערט און צען וואס זיי זענען געווען אין מצרים. וזה אחד מן הדברים ששינו לתלמי המלך, תלמי המלך האט גענומען זיבעציג חכמים, זיי איינגעשפארט, און געהייסן יעדער זאל אראפשרייבן די תורה אויף יווניש, און מן השמים האט מען זיי אריינגעגעבן פארשידענע פלעצער אין די תורה וואו זיי זאלן טוישן, ווייל ער זאל נישט האבן קיין קשיות, זאכן וואס ער וועט נישט פארשטיין, און איינע פון די זאכן וואס מען האט געטוישט איז געווען, אז אין דעם פסוק האבן זיי צוגעשריבן ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים ובשאר ארצות, אז נישט נאר אין מצרים איז מען געווען די פיר הונדערט יאר, נאר צוזאמען מיט די אנדערע לענדער ווי זיי האבן געוואוינט פארדעם. די מהרשא ברענגט דארטן אין מסכת מגילה, דף ט', אז זיי האבן אויך געטוישט, די שלושים שנה האבן זיי ארויסגענומען. ווייל ער וואלט נישט פארשטאנען אז מען רעכנט שוין פון בין הבתרים, נאר מען דארף רעכענען פון ווען יצחק איז געבוירן. אבער אין ירושלמי זאגט ער שטייט יא אז זיי האבן געשריבן שלושים שנה, זיי האבן נאר געטוישט און צוגעלייגט במצרים ובשאר ארצות. פסוק מ א. ויהי ס'איז געווען מקץ שלושים שנה, ביי די ענדע פון די דרייסיג יאר זייט בין הבתרים, וארבע מאות שנה און פיר הונדערט יאר פון ווען יצחק איז געבוירן, אזוי טייטשט דער תרגום יונתן, ויהי ס'איז געווען בעצם היום הזה אין דעם העלן טאג, מען האט נישט געווארט קיין איין איבעריגע מינוט, ווען ס'האט זיך געענדיגט די צייט איז מען תיכף ארויס יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים, זענען ארויס אלע הערשאפטן, די אלע מיליטערן פונעם אייבערשטן, פון לאנד מצרים בפשטות מיינט עס די אידן, און דער שך על התורה זאגט אז דאס גייט ארויף אויף די מלאכים, די שכינה אליין מיט די מלאכים זענען אויכעט געווען מיט די אידן אין גלות מצרים און יעצט איז יעדער ארויסגעגאנגען, דער אבן עזרא זאגט אז דער פסוק וויל ארויסברענגען אז ס'האט גארנישט געהאלפן אלע זייערע געבעטן, מ'האט געווארט ביז ס'האט זיך געענדיגט די באשטימטע צייט פון די גזירה און הערשט דעמאלטס איז מען ארויס. זאגט רש י, ויהי מקץ שלושים שנה וגומר ויהי בעצם היום הזה, וואס וויל ער ארויסברענגען מיט די בעצם היום הזה? מגיד שכיוון שהגיע הקץ לא עכבן המקום כהרף עין, ווי אן אויגן בליק האט ער זיך נישט אויפגעהאלטן לענגער ווי די באשטימטע צייט, בט ו בניסן באו מלאכי השרת אצל אברהם לבשרו, ט ו בניסן איז געווען ווען די מלאכים זענען געקומען באזוכן אברהם אבינו און אים געזאגט אז אין א יאר ארום אזא צייט וועט ער האבן א קינד, און בט ו בניסן דעם אנדערן יאר נולד יצחק. און ב'ט' ו' בניסן נגזרה גזירת בין הבתרים, און ב'ט' ו' בניסן זענען זיי ארויסגעגאנגען אלעס איז געווען פונקטליך אין דעם עצם היום הזה. פסוק מ ב, ליל שימורים הוא לה', דאס איז א אויסגעווארטעטע נאכט פארן אייבערשטן, וואס דער אייבערשטער האט שוין ארויסגעקוקט און געהאפט, להוציאם מארץ מצרים ער זאל זיי קענען ארויסציען פון לאנד מצרים, און פאר דעם הוא הלילה הזה לה', דאס איז דער נאכט וואס איז מיוחד און געהייליגט פארן אייבערשטנ'ס וועגן, שימורים לכל בני ישראל לדורותם, ס'איז אפגעהיטן פאר אלע אידן אין זייערע דורות, זאגן די ראשונים, אז פונקט ווי דער אייבערשטער האט געווארט אויסצולייזן די אידן, זאלן די אידן אין אלע דורות ווארטן מקיים צו זיין די מצוות היום, און טאקע אויספאלגן, מאכן דעם קרבן פסח, עסן די מצה און די מרור, און לויבן און דאנקען דעם אייבערשטן אויף די אלע חסדים וואס ער האט געטון מיט זיי אין די נאכט. זאגט רש"י ליל שימורים, שהיה הקדוש ברוך הוא שומר ומצפה לו ער האט אויסגעווארט אויף דעם נאכט לקיים הבטחתו להוציאם מארץ מצרים, ווען וועט ער שוין קענען איינהאלטן זיין הבטחה זיי ארויסנעמען פון מצרים, הוא הלילה הזה לה', הוא הלילה שאמר לאברהם בלילה הזה אני גואל את בניך, דאס איז די נאכט וואס דער אייבערשטער האט שוין פאראויס געזאגט פאר אברהם אז אין דעם נאכט וועל איך אויסלייזן דיינע קינדער, שימורים לכל בני ישראל לדורותם ברענגט רש"י אן אנדערע פשט, משומר ובא מן המזיקין. כענין שנאמר ולא יתן המשחית, פונקט ווי אין די צייטן פון יציאת מצרים איז די נאכט געווען אפגעהיטן פון מזיקים, דער אייבערשטער האט נישט געלאזט די משחית אריינגיין אין אידישע הייזער, די זעלבע זאך איז עס שמור פאר אלע אידישע קינדער לדורותם, ס'איז געבליבן אפגעהיטן פון מזיקים, און מען עפנט טאקע די טיר ביים סדר צו ווייזן אז מען איז אפגעהיטן די נאכט מ'דארף נישט מורא האבן פון די מזיקים, די גמרא זאגט אז די נאכט קען מען טרינקען זוגות און ס'שאדט נישט. און אויכעט ווען ס'קומט צו ליינען קריאת שמע על המיטה, זאגט מען נאר די ערשטע פרשה, מ'זאגט נישט די אלע פסוקים וואס טוען ראטעווען פון מזיקים, ווייל די נאכט איז אפגעהיטן פון מזיקים במשך פון אלע דורות. תרגום יונתן טייטשט, שימורים לכל בני ישראל לדורותם, אז פונקט ווי די גאולת מצרים איז געווען, אין דעם נאכט, אזוי איז אויכעט די נאכט אפגעהיטן פאר די אידן אין אלע דורות, אז ביי די גאולה העתידה וועט מען אויכעט ווערן אויסגעלייזט אין דעם נאכט, ווי די גמרא זאגט שוין אין ראש השנה, לויט ר' יהושע, איז בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאל, ליל שימורים די נאכט איז משומר ובא פון ששת ימי בראשית, אז דעמאלט זאל זיין די גאולה שלימה. דער אבן עזרא זאגט א פשט אין פסוק ליל שימורים הוא לה' דאס איז א נאכט וואס דער אייבערשטער האט אפגעהיטן אידישע קינדער אין מצרים, און וועגן דעם איז דאס שימורים לכל בני ישראל לדורותם אז זיי מוזן אפהיטן אין אלע דורות די מצוות היום, נאך א פשט, שימורים מיינט א שומר, ווען איינער איז א שומר קען ער דאך נישט איינשלאפן, ממילא דארף מען די נאכט אויף זיין. און נישט איינשלאפן און א גאנצע נאכט זיין פארנומען מיט סיפור יציאת מצרים אזוי ווי חזל זאגן שוין רבותינו הגיע זמן קריאת שמע של שחרית אז די תנאים האבן פארברענגט דעם גאנצן נאכט מיט סיפור יציאת מצרים. פסוק מ"ג ויאמר ה' אל משה ואהרן די אייבערשטער האט געזאגט צו משה און אהרן זאת חוקת הפסח דאס איז די געזעץ פונעם קרבן פסח גייט ארויסרעכענען דא פארשידענע דינים וואס זענען נאכנישט געשטאנען פריער און די דינים גייען אן סיי ביים ערשטן יאר, די פסח מצרים, און סיי ביי פסח דורות, כל בן נכר לא יאכל בו, יעדער פרעמדער וואס ער איז אפגעפרעמדעט, צו ווייל ער איז א גוי, צו ווייל ער איז א משומד, טאר ער נישט עסן פונעם קרבן פסח. זאגט רש"י זאת חוקת הפסח, בי"ד בניסן נאמרה להם פרשה זו, ערב פסח איז געזאגט געווארן צו זיי די פרשה, אנדערש ווי די פריערדיגע פרשה פון אנהייב קאפיטל וואס דאס איז געזאגט געווארן ראש חודש ניסן, דאס איז אבער געזאגט געווארן י ד ניסן, און פאר דעם האט מען אפגעטיילט צווישן די צוויי פרשיות מיט ויהי בחצי הלילה, שמועסט דער רמב ן אויס, ווייל אנהייב האט דער אייבערשטער געזאגט פאר משה און אהרן, ראש חודש, די דינים פונעם פסח, און זיי האבן עס תיכף ומיד יענעם טאג נאך איבערגעזאגט פאר די זקנים, און די אידן האבן זיך אונטערגענומען דאס צו טון, און זיי האבן דעמאלטס אויך געהערט די בשורת הגאולה, ויקדו העם וישתחוו, ממילא האט דער פסוק גלייך נאנט געשטעלט אז עס איז טאקע ווירקליך פארגעקומען די הבטחה, און ויהי בחצי הלילה וואס טאקע איז געקומען מכת בכורות, און אזוי איז מען ארויס פון מצרים. און נאכדעם וואס ער האט געענדיגט מיט דעם שמועס פון יציאת מצרים גייט ער צוריק משלים זיין די דינים פונעם קרבן פסח וואס דאס האט מען געזאגט י ד ניסן. כל בן נכר זאגט רשי שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמים, זיינע מעשים זענען פארפרעמדעט פונעם אייבערשטן, ואחד עובד כוכבים סיי א גוי ואחד ישראל מומר אדער משומד במשמע, א איד וואס ער איז א משומד איז אויך אין כלל פון דעם לאו. דער רמב ן שמועסט אויס אז די ווארט משומד מיינט אז ער איז אפגעפרעמדעט, ווייל אישתמודע מיינט דערקענען, ויכר יוסף זאגט דער תרגום ואישתמודע, און ווען איינער טוט די פארקערטע פון זיך דערקענען און אנערקענען, ווען ער טוט זיך פארקערט פון דעם אפלאזן פון א זאך אז ער איז פארפרעמדעט פון די זאך דעמאלטס הייסט עס א משומד. פסוק מ ד, וכל עבד איש, יעדע קנעכט, א עבד כנעני וואס באלאנגט צו א מענטש, מקנת כסף, ער איז געקויפט געווארן דורך געלט, און דער אבן עזרא זאגט אז הוא הדין טאמער ער איז געבוירן געווארן ביי אים אין שטוב פון איינע פון זיינע דינסטן, נאר דער פסוק רעדט פון א זאך וואס איז מער שכיח אז מען זאל עס קויפן מיט געלט, ומלתה אותו, ווען דו וועסט דעם עבד מל זיין אז יאכל בו, דעמאלטס מעג דער באלעבאס עסן. זאגט רשי, ומלתה אותו אז יאכל בו רבו, דעמאלטס מעג דער הער זיינער עסן פונעם קרבן פסח, מגיד דאס לערנט אונז, שמילת עבדיו, מעכבותו מלאכול בפסח, דברי רב שיע, לויט רב שיע איז די פשט אז ווילאנג זיין קנעכט איז נישט געמל'עט, טאר דער באלעבאס נישט עסן. אליעזר אומר, אין מילת עבדיו מעכבותו מלאכול בפסח. אז א מענטש האט א קנעכט וואס איז נישט געמל'עט מעג ער נאך אלץ עסן, אם כן מה תלמוד לומר אז יאכל בו העבד, די פסוק רעדט פונעם קנעכט אליין, אז ווען דער קנעכט וועט זיין געמל'עט וועט ער מעגן עסן. פסוק מ ה, תושב, אן אלטגעזעסענער, וואס גייט ארויף אויף א גער תושב, א גוי וואס ער נעמט זיך אונטער נישט צו דינען עבודה זרה, אבער אלע אנדערע זאכן טוט ער נאך יא ווי א גוי, און ער ווערט אנגערופן א תושב, ווייל דורכדעם וואס ער דינט נישט עבודה זרה, ערלויבט מען אים צו וואוינען אין ארץ ישראל, ושכיר און א געדינגענער, ס'מיינט א גוי וואס ער האט זיך פארדינגען פאר א איד, און נישט געווארן זיין עבד, לא יאכל בו, טאר ער נישט עסן פונעם קרבן פסח. זאגט רשי, תושב זה גר תושב, ושכיר זהו עובד כוכבים, ומה תלמוד לומר? פארוואס דארף שטיין אז זיי טארן נישט עסן קיין קרבן פסח והלא ערלים הם, זיי זענען דאך נישט געמל'עט, ונאמר און ס'שטייט וכל ארל לא יאכל בו, שטייט ווייטער אין פסוק מ ח אז א אומגעמל'עטע מענטש וואס ער איז מיאוס טאר מען נישט עסן פונעם קרבן פסח, אלא נאר כגון ערבי מהול, אן אראבער וואס ער איז יא געמל'עט, וגבעוני מהול, דאס איז אויך א פאלק וואס זיי שטאמען פון די בני קטורה וואס זיי פירן זיך צו מל'ן. והוא תושב או שכיר, און ער איז א גר תושב אדער א פארדינגענער פאר א איד, דאך טאר ער נישט עסן אפילו ער איז גע'מל'עט. פסוק מ ו. בבית אחד יאכל, אינעם זעלבן שטוב זאל עס געגעסן ווערן, ווי רשי טייטשט דאס אויס, אז ס'מוז ווערן געגעסן אין איין גרופע, לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה, זאלסט נישט ארויסציען פון דעם שטוב, פון דעם חבורה, פון די פלייש אינדערויסן. ועצם לא תשברו בו, און א ביין זאלט איר נישט צעברעכן אין דעם קרבן פסח, די ראשונים זאגן דעם טעם, ווייל די ערשטע יאר איז געווען א מצוה צו עסן בחיפזון, פסח דורות טאקע נישט, אבער די ערשטע יאר איז געווען די מצוה צו עסן דאס בחיפזון, אנדערע אנדערע יארן אפשר איז אויך דא א ענין צו מאכן א זכר לחיפזון, איז ווען א מענטש צוברעכט דעם ביין ארויסצונעמען דעם מארך דאס ווייזט אז ער יאגט זיך נישט, ווען איינער יאגט זיך לאזט ער איבער דעם ביין און ער נעמט נאר די פלייש. אין חינוך זאגט ער דעם טעם, ווייל די אידן זענען דאך געווען דעמאלס בני מלכים מען האט זיי אויסגעקליבן, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ס'פאסט נישט פאר אזא אריסטאקראטישע געזעלשאפט צו גיין אויסלעקן די ביינער, גיין צוברעכן דעם ביין ארויסצונעמען דעם מארך, ממילא דארף מען זיך פירן בכבוד, און האדם נפעל כפי פעולותיו, כאטשיג די צייט וואס מען איז געווארן אויסגעקליבן, ווען מען מאכט דעם זכר צו יציאת מצרים, זאל מען זיך אזוי איינפירן, און דאס וועט שוין בלייבן, עס וועט מאכן א רושם אויפן מענטש ער זאל זיך כסדר פירן ווי א בן מלך. זאגט רשי, בבית אחד יאכל בחבורה אחת, שלא יעשו הנמנין עליו שתי חבורות ויחלקו, טאמער צען מענטשן לאמיר זאגן האבן זיך צוזאמגעציילט אויף א קרבן פסח, זאל מען עס נישט צוטיילן אין צוויי און מאכן דערפון צוויי גרופעס, נאר מען זאל עס עסן אינאיינעם. אתה אומר בחבורה אחת, או אינו אלא בבית אחד כמשמעו, אפשר מיינט עס טאקע נאר אין איין שטוב, וללמד און עס קומט זאגן, שאם התחילו והיו אוכלים בחצר, מען האט אנגעהויבן עסן אינעם הויף, וירדו גשמים, עס האט זיך גענומען רעגענען, שלא יכנסו לבית אז מען זאל נישט מעגן אריינגיין, ווייל מען דארף עס עסן דווקא אויפן זעלבן פלאץ. תלמוד לומר על הבתים אשר יאכלו אותו בהם, בתים איז א לשון רבים, און אותו איז א לשון יחיד, מען רעדט פונעם זעלבן קרבן, אז דער זעלבער קרבן מעג ווערן געגעסן אויף צוויי פלעצער, מכאן פון דא זעהען מיר שהאוכל אוכל בשני מקומות, א מענטש וואס ער עסט מעג עס עסן אויף צוויי פלעצער, ס'זאל נאר נישט זיין אין צוויי חבורות. לא תוציא מן הבית מיינט מן החבורה. ועצם לא תשברו בו הראוי לאכילה, נאר אזא מין ביין וואס איז ראוי לאכילה איז דא די לאו אז מ'טאר עס נישט צוברעכן, כגון שיש עליו כזית בשר, אויב ס'האט אויף זיך א כזית פלייש, דעמאלטס יש בו משום שבירת עצם, אין עליו כזית בשר או מח, אויב ס'האט נישט אויף זיך קיין כזית בשר, אדער די מארך וואס איז דא אינעווייניג האט נישט קיין כזית, אין בו משום שבירת עצם, גייט נישט אן ביי דעם די לאו פון ועצם לא תשברו בו. פסוק מ' ז, כל עדת ישראל יעשו אותו, די גאנצע געמיינדע פון די אידן זאלן דאס מאכן, זאגט רשי כל עדת ישראל יעשו אותו למה נאמר, פארוואס דארף דאס שטיין? נאר לפי שהוא אומר, בפסח מצרים, שה לבית אבות, שנמנו עליו למשפחות, אין די פריערדיגע פרשה איז געשטאנען אז מען ציילט זיך צוזאם לויט די משפחות, יכול וואלט איך געקענט מיינען אף פסח דורות כן, זאלסט מוזן עסן יעדער מיט זיין משפחה, תלמוד לומר כל עדת ישראל יעשו אותו וואס דאס מיינט אז מען קען זיך צאמציילן אפילו מיט פרעמדע די עיקר איז אז מען זאל זיך האבן צאמגעציילט דערויף נאך פאר מען האט עס גע'שחט'ן פסוק מ ח וכי יגר אתך גר טאמער ס'וועט זיך מגייר זיין אדער וואוינען ביי דיר א גר ועשה פסח לה' און ס'וועט קומען די צייט פון קרבן פסח און ער וועט אויכעט וועלן מאכן א קרבן פסח פארן אייבערשטנ'ס וועגן המול לו כל זכר, זאל זיך מל'ן צו אים א יעדער זכר, זיינע קינדער, זיינע עבדים, אלע דארפן זיך מל'ן, ואז יקרב לעשותו, און דעמאלטס קען ער זיך דערנענטערן צו מאכן דעם קרבן פסח, והיה כאזרח הארץ, ער וועט זיין אזוי ווי דער אלטגעזעסענער פונעם לאנד, אזוי ווי דער איד, וכל ערל לא יאכל בו, יעדער וואס איז נישט גע'מל'ט, אפילו אן ערליכער איד, וואס מען האט אים נישט געמעגט מל'ן צוליב א סכנה, טאר ער אבער נישט עסן פונעם קרבן פסח. זאגט רשי ועשה פסח, יכול וואלט איך געקענט פארשטיין פון דעם, כל המתגייר יעשה פסח מיד, וכי יגר אתך גר ועשה פסח לה', אז די ערשטע זאך ווען א מענטש איז זיך מגייר ברענגט ער א קרבן פסח, אזוי ווי ביי די אידן וואס די ערשטע זאך וואס זיי האבן געטון נאכדעם וואס זיי זענען ארויס פון טומאת מצרים, האט מען געמאכט א קרבן פסח, תלמוד לומר והיה כאזרח הארץ, ער דארף האבן דעם זעלבן הלכה ווי דער אלטגעזעסענער איד, מה אזרח בי' ד, ער ברענגט א קרבן פסח נאר י' ד ניסן, אף גר בי' ד. וכל ערל לא יאכל בו להביא דאס קומט מרבה זיין את שמתו אחיו מחמת מילה, איינער וואס זיינע ברידער, צוויי ברידער זענען שוין געשטארבן צוליב די מילה, שאינו מומר לערלות, ער איז נישט קיין מומר וואס ער טוט עס נישט ווייל ער האלט נישט פון די מצוה, ואינו נלמד מבן נכר לא יאכל בו ממילא קען מען עס נישט ארויסלערנען פון בן נכר לא יאכל בו, האב איך א ספעציעלע פסוק אויף דעם. פסוק מ ט, תורה אחת יהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם, איין לערנונג, איין הלכה, וועט זיין, סיי פאר דעם אלטגעזעסענעם איד, און סיי פאר דער גר, וואס ער וואוינט, אדער האט זיך מגייר געווען, צווישן ענק. זאגט רש י תורה אחת, להשוות גר לאזרח אף לשאר מצוות שבתורה, די פסוק קומט מרבה זיין, אז ביי אלע מצוות אין די תורה, איז דער גר, אייניג מיטן אלטגעזעסענעם. פסוק נ', ויעשו כל בני ישראל, אלע אידישע קינדער האבן געטון, זאגט דער רמבן, קיין איינער האט נישט פארפעלט, יעדער איינער האט געטון דעם קרבן פסח בכל פרטיו ודקדוקיו, כאשר צוה השם את משה ואת אהרן כן עשו, אזוי ווי דער אייבערשטער האט באפוילן פאר משה און אהרן אז מען דארף זיך מל זיין און מל זיין די קנעכט פאר מען קען מאכן דעם קרבן פסח, אזוי האבן זיי טאקע געטון, מען האט זיך דעמאלטס גע'מל'עט. פסוק נ א, ויהי און ס'איז געווען בעצם היום הזה, אין דעם העלן טאג פון ט ו ניסן, הוציא השם את בני ישראל מארץ מצרים, על צבאותם האט דער אייבערשטער ארויסגעצויגן די אידישע קינדער פון לאנד מצרים, מיט זייערע הערשאפטן, זאגט דער רמב ן דאס מיינט, מיט זייערע פרויען, מיט זייערע קינדער, מיט די ערב רב אלע וואס זענען מיטגעגאנגען מיט זיי. פארוואס דארף דער פסוק שטיין? ס'איז שוין געשטאנען אויבן אויכעט אז בעצם היום הזה זענען אידן ארויס פון מצרים, און רש י האט דארט געזאגט אז דאס מיינט אז ס'איז געווען פונקטליך אויפן טאג ט ו ניסן איז געווען די גזירה און ט ו ניסן איז געווען די גאולה, דא קומט ער זאגן אז ווי רשי ברענגט אין פרשת האזיני אז די מצריים האבן געהאט געזאגט בכך וכך, זיי האבן געסטראשעט אז זיי וועלן נישט לאזן די אידן ארויסגיין מען וועט נעמען שווערדן, מען וועט זיי שלאגן, מען וועט זיי הרג'ענען, מען וועט זיי נישט לאזן ארויסגיין, קומט די פסוק זאגן אז ס'איז געווען בעצם היום הזה אינמיטן העלן טאג יעדער האט געזען און קיינער האט זיך נישט דערוואגט זיי צו שטערן. ס'מיינט אויכעט אז ס'איז געווען דווקא בייטאג און נישט ביינאכט, אזוי שמועסט אויס דער רמבן, אז ס'איז פריער געשטאנען אין פסוק ליל שמירים, אז דאס איז א נאכט וואס דער אייבערשטער האט געווארט להוציאם מארץ מצרים, איז אפשר וואלט איך פארשטאנען פון דעם אז זענען ארויס ביינאכט דארף דער פסוק קלארשטעלן אז ניין, די יציאה איז געווען בייטאג, די גאולה איז טאקע געווען ביינאכט, דעמאלטס זענען זיי געווארן בני חורין, מען האט זיי געהייסן ארויסגיין, אבער די יציאה איז למעשה געווען בייטאג. די אבן עזרא לערנט אז די פסוק איז א הקדמה צום קומענדיגן קאפיטל, אז בעצם היום הזה, ט ו ניסן, איז געזאגט געווארן די פרשה פון קדש לי כל בכור, יענעם נאכט איז דאך געווען מכת בכורות וואס מען האט געהארגעט די בכורי מצרים, און תיכף דערויף, נאכן ארויסגיין, בעצם היום הזה, האט דער אייבערשטער געלערנט מיט זיי די פרשה פון קדושת בכור ווי ס'שטייט טאקע אין פסוק ג' ווייטער זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים זעהן מיר אז מ'האט עס געזאגט אין דעם טאג פון יציאת מצרים. קאפיטל י ג פסוק א' וידבר ה' אל משה לאמור דער אייבערשטער האט גערעדט צו משה רבינו אזוי צו זאגן. פסוק ב' קדש לי הייליג פאר מיינעט וועגן כל בכור א יעדע עלטסטער, פטר כל רחם וואס ער עפנט אויף דעם געבער מוטער צום ערשטן מאל בבני ישראל ביי די אידישע קינדער באדם סיי ביי די מענטשן ובבהמה און סיי ביי די בהמות לי הוא ווייל צו מיר באלאנגט ער כ'האב אים קונה געווען ווען איך האב זיי געראטעוועט ווען ס'איז געווען די גזירה אז אלע בכורים אין מצרים דארפן שטארבן מיט וואס זענען די בכורי אדם הייליג? דעמאלטס איז נאכנישט געווען די מצוה פון אויסלייזן די בכורים, דאס איז הערשט צושטאנד געקומען שפעטער, אין פרשת במדבר, ווען מען האט אויסגעקליבן די לוויים, נאך הקמת המשכן, אז זיי זאלן דינען אנשטאטס די בכורים, דעמאלטס האבן די איבעריגע בכורים זיך געדארפט אויסלייזן, דא רעדט מען אז יעדער עלטסטער קינד, א זון וואס ווערט געבוירן אין א אידישע משפחה, האט א קדושה צו זיך, ווען ס'איז געווען נאך די עבודה מיט די בכורים, דעמאלטס האט ער געטון די עבודה, די ספורנו זאגט אז אויב ער וויל עוסק זיין אין סיי וועלכע מלאכת חול, דארף ער זיך אויסלייזן פאר דעם, ער האט א געוויסע קדושה וואס ער טאר נישט ארבעטן א פשוט'ע ארבעט, ער מוז זיין באשטימט פאר'ן אייבערשטענ'ס וועגן. זאגט רש"י, פטר כל רחם, שפתח את הרחם תחילה, דער וואס האט די ערשטע געעפנט דעם רחם, כמו, מען טרעפט דעם לשון פטר אז דאס מיינט עפענען, פוטר מים ראשית מדון, די אנהייב פון א קריגעריי איז אזוי ווי איינער עפנט אויף א לעכל אין א דאמבע וואסער, וואס די לעכל ווערט גרעסער און גרעסער, און מען קען עס שוין נישט צוריק האלטן, אזוי איז אויך א קריגעריי, איינמאל ס'גייט ארויס פון די האנט קען מען עס נישט צוריק איינהאלטן, וכן יפטירו בשפה איז ווייטער א לשון פון יפתחו שפתיים, עפענען די ליפן, לי הוא לעצמי קניתים דער אייבערשטער זאגט כ'האב זיי קונה געווען פאר מיר, על ידי שהכיתי בכורי מצרים דורך דעם וואס איך האב געשלאגן די אלע בכורים אין לאנד מצרים. פסוק ג' ויאמר משה אל העם, משה רבינו האט געזאגט צום פאלק, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים, געדענק דעם טאג, דעם היינטיגן טאג, וואס דו ביסט ארויס פון מצרים, פון א פלאץ וואו עטס זענטס געווען קנעכט, כי בחוזק יד הוציא ה' אתכם מזה, ווייל מיט א שטארקע האנט האט דער אייבערשטער ענק ארויסגעצויגן פון דא, ולא יאכל חמץ, ס'זאל נישט געגעסן ווערן חמץ אין דעם יום טוב פסח, כדי צו געדענקען אז מ'איז ארויס אין א חיפזון, די טייג האט נישט געהאט קיין צייט צו ווערן חמץ. זאגט רש"י, זכור את היום הזה, ס'שטייט נישט זכור נאר זכור, ווייל דאס איז א לשון פון שטענדיגקייט, למד, דאס לערנט אונז שמזכירין יציאת מצרים בכל יום, א יעדן טאג איז דא א מצוה צו געדענקען יציאת מצרים. פסוק ד' היום אתם יוצאים היינט גייט איר ארויס בחודש האביב אין די טאג וואס די תבואה ווערט געצייטיגט, פסח איז די צייט וואס די גערשטן ווערן פארטיג, אביב איז א לשון אב, ס'ווערט געצייטיגט די ערשטע פון די גערשטן, אביב מיינט אויכעט אב י"ב, ברענגט די רבינו בחיי ווייל חודש ניסן איז געוועזן איז איז די ראשון לחדשי השנה, עס איז די טאטע פון אלע אנדערע צוועלף חדשים, זאגט רשי בחודש האביב, וכי לא היינו יודעין, אדער וכי לא היו יודעין, האבן דען די אידן פון יענעם דור נישט געוואוסט, אדער ווייסן מיר דען נישט, באיזה חודש יצאו, אין וועלכע חודש די אידן זענען ארויס פון מצרים, פארוואס דארף דער פסוק זאגן היום אתם יוצאים בחודש האביב? אלא כך אמר להם, משה רבינו האט זיי געמיינט מיט דעם צו זאגן מען זאל געדענקען אויכעט דעי חלק, אז דער אייבערשטער האט זיי ארויסגעצויגן אין א צייט וואס איז זייער געשמאק, ראו חסד שגמלכם זעהטס די חסד וואס דער אייבערשטער האט געטוהן מיט ענק, שהוציא אתכם בחודש שהוא כשר לצאת, ער האט ענק ארויסגעצויגן אזא מין חודש וואס איז זייער פאסיג ארויסצוגיין, לא חמה, ס'איז נישט געווען צו הייס פון די זון, ולא צנה, ס'איז נישט געווען צו קאלט, ולא גשמים, ס'איז נישט קיין רעגן צייט. וכן הוא אומר, שטייט א פסוק אין תהלים, מוציא אסירים, דער אייבערשטער האט ארויסגענומען די געפאנגענע, בכושרות, דאס מיינט אין א פאסיגע צייט, חודש שהוא כשר לצאת, א חודש וואס איז זייער פאסיג געווען דעמאלטס ארויסצוגיין. פסוק ה זאגט משה רבינו ווייטער צו די אידן והיה כי יביאך השם ס'וועט זיין ווען דער אייבערשטער וועט דיך אריין ברענגען אל ארץ הכנעני והחתי והאמורי והחוי והיבוסי דער אייבערשטער וועט דיך אריין ברענגען צו דעם לאנד פון די פינף פעלקער און ווי רשי זאגט איז הוא הדין פון די אנדערע צוויי פעלקער וואס ער רעכנט נישט אויס אלעס איז שוין נכלל אונטער די ווארט כנעני, כנען איז געווען דער הויפט דער טאטע פון די אלע און ס'איז דא וואס ווערן אנגערופן על שם דעם טאטן אשר נשבע לאבותיך וואס ער האט שוין געהאט געשוואוירן צו דיינע עלטערן לתת לך ער זאל דיר געבן דעם לאנד, וואס דאס איז אן ארץ זבת חלב ודבש, א לאנד וואס רינט דערפון מילך, דורך די ציגן, זיי געבן ארויס זייער גוטע מילך, און ס'רינט האניג פון די פירות, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, זאלסטו דינען די עבודה פונעם קרבן פסח אין דעם חודש. זאגט רשי אל ארץ הכנעני, ואף על פי שלא מנה אלא חמשה עממין, ער האט נאר דא אויסגערעכנט פינף פעלקער, אבער כל שבעה גוים במשמע, אלע זיבן זענען אין כלל, שכולם בכלל כנעני הם. ואחת ממשפחת כנען היתה שלא נקרא לה שם אלא כנעני, ס'איז דא איין פאלק וואס מ'רופט נאר מיטן שם הכולל כנען, אבער אויסער דעם איז דא אמאל וואס די איבריגע פעלקער קענען אויך ווערן אנגערופן מיט דעם שם הכולל. דער רמבן זאגט אז אין ספרי איז משמע אז פאר דעם רעכנט די פסוק אויס נאר די פינף פעלקער, ווייל די הבטחה פון זבת חלב ודבש איז נאר מקויים געווארן אין יענע געגנטער, די אנדערע צוויי פעלקער האבן נישט געהאט אזא רייכע פעטע לאנד וואס עס זאל זיך ממש גיסן דערפון מילך און האניג. נישט בלויז, שכל, ברענגט רשי ווי מען זעהט אז דער אייבערשטער האט געשוואוירן צו אונזערע עלטערן, באברהם הוא אומר ביום ההוא כרת השם את אברהם וגומר, שטייט ביי די ברית בין הבתרים אז ער וועט געבן פאר די אידן ארץ ישראל, וביצחק הוא אומר גור בארץ הזאת, און שטייט דארט אויך אז דער אייבערשטער וועט איינהאלטן מיט אים די שבועה וואס ער האט געשוואוירן פאר אברהם, וביעקב הוא אומר הארץ אשר אתה שוכב עליה, שטייט דארט אויך א שבועה אז דער אייבערשטער וועט עס געבן פאר אים. זבת חלב ודבש, חלב זב מן העזים, די מילך רינט פון די ציגן, והדבש, זב, מן התמרים ומן התאנים, די זיסע, חלקים, פון די פירות, די טייטלען און די פייגן, דאס ווערט אנגערופן א האניג. את העבודה הזאת, זאגט רש"י של פסח, מען רעדט פון די ארבעט פונעם פסח. והלא כבר נאמר למעלה, ס'שטייט דאך שוין אויבן, והיה כי תבואו אל הארץ, זאל מען מאכן א קרבן פסח, ולמה חזר ושנאה, פארוואס האט ער דאס איבערגעזאגט דא נאכאמאל? בשביל דבר שנתחדש בה, דא קומט ארויס א חידוש, ווייל בפרשה ראשונה נאמר, והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם, וואס טויג אייך די ארבעט? ובבן רשע הכתוב מדבר דארט רעדט מען פון א זון א רשע שהוציא את עצמו מן הכלל, ער האט געזאגט לכם, ער האט נישט געזאגט לנו. וכאן און דא שטייט והגדת לבנך אין פסוק ח' גייט שטיין אז מען זאל דערציילן פאר די קינדער די סיפור יציאת מצרים און דאס רעדט זיך בבן שאינו יודע לשאול ער ווייסט נישט אליין צו פרעגן ער איז נאך יונג ער פארשטייט נישט והכתוב מלמדך שתפתח לו אתה בדברי אגדה המושכין את הלב די פסוק זאגט אז דו די טאטע זאלסט אנהייבן רעדן מיט אים א לשון והגדת מיינט מען זאל אים צוציען מיט דברי אגדה געשמאקע טייערע רייד פון חזל איבער די ענין פון סיפור יציאת מצרים וואס דאס וועט אים אריינברענגען אינעם ענין ס'וועט אים מאכן דעם אפעטיט אז ער זאל וועלן ווייטער הערן. פסוק ו' שבעת ימים תאכל מצות, זיבן טעג זאלסטו עסן מצות, וביום השביעי חג לה', די זיבעטע טאג זאלסטו מאכן א קרבן חגיגה פארן אייבערשטן, זאגט דער רמבן, ס'מיינט נישט אז נאר דעם זיבעטן טאג קען מען מאכן די חגיגה, נאר די זיבעטע טאג איז די לעצטע טאג וואס מען קען עס מאכן, עס האט שוין מער נישט קיין תשלומין, ביז די זיבעטע טאג קען מען נאך משלים זיין, די חגיגה וואס מען דארף ברענגען פסח קען מען ברענגען פונעם ערשטן טאג ביזן זיבעטן, מען דארף זיכער מאכן אז די זיבעטע טאג איז מען עס מקריב אויב מען האט עס נאכנישט געמאכט פריער, ווייל נאכדעם וועט מען שוין נישט קענען. אבער מקרא קודש דאס איז סיי די ערשטע טאג און סיי די זיבעטע טאג ווי עס איז שוין געשטאנען אין די פריערדיגע קאפיטל. פסוק ז', מצות יאכל את שבעת הימים, אלע זיבן טעג זאל מען עסן מצה, ולא יראה לך חמץ, ס'זאל נישט געזען ווערן ביי דיר קיין חמץ, ולא יראה לך שאור, קיין זויערטייג זאל נישט געזען ווערן ביי דיר בכל גבולך אין אלע דיינע גרעניצן אלעס וואס באלאנגט צו דיר, פסוק ח', והגדת לבנך, דו זאלסט דערציילן פאר דיין זון ביום ההוא אין דעם טאג לאמר אזוי צו זאגן, בעבור זה, וועגן די עבודה פון פסח, די מצה וואס איך עס און די מרור, און די זעלבע זאך אלע אנדערע מצוות אזוי ווי די, ער כאפט נאר אן די צוויי ווייל די זענען געווען די ערשטע מצוות וואס די אידן זענען באפוילן געווארן, צוליב דעם עשה השם לי האט דער אייבערשטער געמאכט פאר מיר די אלע ניסים ונפלאות בצאתי ממצרים, ווען איך בין ארויס פון מצרים, דער אייבערשטער האט מיך ארויסגענומען פון מצרים נאר כדי איך זאל טון זיינע מצוות, ווי ער האט אליין געזאגט, בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה, און אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים, ווי דער אבן עזרא ברענגט, נאר צוליב דעם איך זאל טון זיינע מצוות האט ער מיך ארויסגענומען פון מצרים. זאגט רשי בעבור זה, בעבור שאקיים מצוותיו כדי איך זאל איינהאלטן זיינע געבאטן, כגון פסח מצה ומרור הללו, שטייט דאך א לשון זה מען ווייזט מיט די פינגער, בשעת די סדר רעדט מען מיטן קינד, און מען ווייזט אים, פסח מצה ומרור, און מען זאגט אים אז צוליב די און ענליכע מצוות, האט דער אייבערשטער געמאכט מיט אונז די אלע ניסים, מיר זאלן קענען ארויס פון מצרים. עשה ה' לי, די ווארט לי איז איבעריג. נאר דא איז א רמז תשובה לבן רשע, דא האט ער מרמז געווען א ענטפער פאר דעם בן הרשע אויכעט, לומר צו זאגן, עשה השם לי ולא לך, דער אייבערשטער האט געמאכט פאר מיר די ניסים און נישט פאר דיר, שאילו היית שם לא היית כדאי ליגאל, ווען דער רשע וואלט דארט געווען וואלט ער נישט געווען ווערט אז מען זאל אים אויסלייזן. פסוק ט', והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך, דער חזקוני זאגט אז דער פסוק איז אויך א המשך פון והגדת לבנך, דאס דארף דער טאטע זאגן פארן קינד, דער טאטע לערנט אויס דעם קינד אז די סיפור יציאת מצרים וואס איך פארצייל דיר דא, דאס דארף זיין פאר א צייכן אויף דיינע הענט און אלס א געדענקעניש צווישן דיינע אויגן, דו דארפסט עס פארשרייבן אין די תפילין וואס מען טוט אן אויף די האנט און צווישן די אויגן אויפן קאפ, למען תהיה תורת ה' בפיך, כדי די לערנונג פונעם אייבערשטן זאל זיין אין דיין מויל איינגעוואוינט, זאלסט חזר'ן די תורה און גוט וויסן וואס דו דארפסט טון, כי ביד חזקה הוציאך ה' ממצרים ווייל מיט א שטארקע האנט האט דיך דער אייבערשטער ארויסגענומען פון מצרים, זאגט דער רמב ן דארף אביסל ארומדרייען די ווערטער אינעם פסוק, דו דארפסט מאכן א געדענקעניש אויף דיין האנט און צווישן דיינע אויגן, ווייל ביד חזקה האט דיך דער אייבערשטער ארויסגענומען פון מצרים. די געדענקעניש איז די פרשיות פון תפילין וואס דארט שטייט סיפור יציאת מצרים, ס'ווערט דערמאנט די ענין פון יציאת מצרים, און די סיבה פארוואס דו דארפסט אזוי גוט געדענקען יציאת מצרים, ווייל דאס וועט דיך צוברענגען ס'זאל זיין תורת השם בפיך, אז דו זאלסט גוט קענען די תורה און אפהיטן אלע מצוות דערפון, ווייל אז דער אייבערשטער האט דיך אויסגעלייזט פון מצרים נאר כדי דו זאלסט אים דינען, וועסטו אים זיכער אויספאלגן.

און דו זאלסט עס אנקניפן אויפן קאפ און אויפן ארעם. על ידך זאגט רש י על יד שמאל אויף די לינקע האנט לפיכך ידכה מלא בפרשה שניה, אין פרשת והיה כי יביאך שטייט ידכה כ' ה' לדרוש בה יד שהיא כהה, די שוואכערע האנט, אויף דעם דארף מען ארויפקניפן די תפילין, דאס איז די לינקע האנט וואס איז ממש ביים הארץ. פסוק י, ושמרת און דו זאלסט אפהיטן את החוקה הזאת, דעם געזעץ, וואס רש"י לערנט אז עס גייט ארויף אויף פסח, למועדה, צו איר באשטימטע צייט, דאס מיינט אז מען דארף אויסרעכענען אז ס'זאל טאקע אויסגעפאלן אין דעם חודש האביב, און אז ס'פעלט אויס וועט מען דארפן צולייגן א חודש אדר, כדי די קרבן פסח זאל מען מאכן אין די זעלבע צייט ווי מען איז ארויס פון מצרים, מימים ימימה, פון יאר צו יאר, זאלסטו מאכן די חוקת הפסח. זאגט רש"י מימים ימימה משנה לשנה, דא ווייסט מען דאך אז ימים טייטשט א יאר, די תרגום יונתן לערנט אז די פסוק גייט ארויף אויף תפילין, און אזוי טרעפט מען אין די גמרא אויכעט, ושמרת את החוקה הזאת איז די מצוה פון תפילין למועדה, ס'האט געוויסע צייטן וואס מען טוט עס יא אן און געוויסע צייטן וואס נישט, למשל די וואכן טעג טוט מען עס אן אבער שבתות וימים טובים נישט, און מימים ימימה לערנט מען אויכעט ארויס ימים ולא לילות אז ביינאכט איז נישט קיין זמן פון תפילין. פסוק י"א, והיה און עס וועט זיין כי יביאך השם אז דער אייבערשטער וועט דיך אריינברענגען אל ארץ הכנעני, דא כאפט ער נאר אן דעם שם הכולל, כנען איז דאך געווען די טאטע פון די אלע פעלקער, כאשר נשבע לך ולאבותיך, אזוי ווי ער האט געשוואוירן פאר דיר און פאר דיינע עלטערן, ונתנה לך, און ער וועט עס טאקע געבן צו דיר, זאגט רש"י והיה כי יביאך, די פרשה גייט רעדן פון די מצוה פון בכורים, אז מען זאל אפשיידן די בכור אדם, די בכור בהמה, די פטר חמור, זאגט רש"י יש מרבותינו שלמדו מכאן, ווייל ס'שטייט והיה כי יביאך אז ס'האט צוטוהן מיט אריינגיין אין ארץ ישראל, האבן זיי פון דא ארויסגעלערנט שלא קידשו בכורות הנולדים במדבר, די אלע בכורים וואס זענען געבוירן אין די מדבר זענען נישט הייליג געווען. דאס איז יעדער מודה אז די בכורים וואס זענען ארויס פון מצרים האבן גלייך באקומען א קדושה, קדש לי כל בכור מיינט מ'זאל גלייך הייליגן די אלע בכורים וואס מיט זיי איז געווען די נס אז זיי זענען געראטעוועט געווארן פון מכת בכורות. און די זעלבע זאך די וואס זענען געווען דארטן אינעם ערשטן יאר ווען מען האט געציילט און מען האט אויסגעלייזט די בכורים דורך די לוויים אין פרשת במדבר, יענע בכורים האבן אויך געהאט א קדושה. ריש לקיש האלט נאר אז פון דעמאלטס און ווייטער האט זיך אויפגעהערט די ענין פון בכורים, פון די צווייטע יאר אין מדבר ביז ווען מען איז אריין קיין ארץ ישראל האבן די בכורים נישט געהאט קיין שום קדושה, און ער ברענגט זיך א ראיה פון והיה כי יביאך, והאומר שקדשו דער רבי יוחנן וואס ער האלט אז זיי האבן יא געהאט א קדושה אפילו אין די מדבר, מפרש ביאה זו די והיה כי יביאך טייטשט ער אויס אנדערש, לומר דאס קומט זאגן אם תקיימוהו במדבר אויב עטס וועטס איינהאלטן די מצוה פון בכורה אין די מדבר, תזכו להכנס לארץ ותקיימוהו שם, וועט עטס זוכה זיין אריינצוגיין קיין ארץ ישראל און עס דארט איינהאלטן, והיה כי יביאך השם אל ארץ הכנעני, כדי דער אייבערשטער זאל דיך אריינברענגען, זאלסטו מקיים זיין די מצוה פון והעברת כל פטר רחם לה'. זאגט רשי, נשבע לך, וואו טרעפט מען אז דער אייבערשטער האט געשוואוירן פאר די אידן אליין נישט נאר פאר די אבות הקדושים, והיכן נשבע לך, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי, ס'איז א לשון שבועה, שטייט אין אנהייב פרשת וארא, דארט שטייט אויך לכן, ס'איז א לשון שבועה, דער אייבערשטער האט געשוואוירן פאר די אידן אליינס אויך. און עס אן א לאך, איז דאך לכאורה שווער, די אנהייב פון די פסוק איז דאך כי יביאך, אז מען וועט אריינקומען אינעם לאנד, מיינט דאך עס אז מען האט עס באקומען, וואס דארף שטיין און עס אן א לאך? דרשנ'ט ער דאס א לשון פון א מתנה, תהא בעיניך כאילו ניתנה לך בו ביום, ס'זאל זיין ביי דיר אין די אויגן כאילו ארץ ישראל איז היינט געגעבן געווארן פאר דיר, זאלסט דיך יעדן טאג פרייען באזונדער און דאנקען דעם אייבערשטן אויף די מתנה, ואל תהי בעיניך כירושת אבות, זאלסט עס נישט באטראכטן אזוי ווי א ירושה וואס דו האסט באקומען פון דיינע עלטערן, וואס אויף דעם טוט מען נישט אזוי דאנקען. און נאך א זאך זאגט דער משכיל לדוד, זאלסט עס באטראכטן ווי א מתנה וואס מען קען אוועקנעמען אויך, דו באקומסט עס נאר בתנאי אז דו וועסט זיין ערליך דארט, אויספירן תורה און מצוות, אנישט וועט מען עס אוועקנעמען, אנדערש ווי א ירושה וואס מען פארלירט נישט, מען נעמט עס נישט אוועק, א מתנה וואס קומט מיט א תנאי, דאס קען מען אוועקנעמען. פסוק י ב, והעברת און דו זאלסט אפשיידן, כל פטר רחם, א יעדער וואס עפנט דעם רחם, יעדער עלטסטער, לה' זאלסטו אפשיידן פארן אייבערשטנ'ס וועגן. רשי האט צוויי פשטים, לויט איין פשט גייט עס ארויף אויף די בהמות, מען שיידט עס אפ פון די סטאדע, עס זאל זיך נישט אויסמישן מיט די אנדערע, און מען געבט עס פארן כהן, דער כהן וועט עס מאכן פאר א קרבן. צווייטע פשט אז דאס גייט ארויף אויף די קינדער אז מען דארף אפשיידן די בכור אדם און מען דארף אים אויסלייזן. וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך הזכרים לה' יעדער פטר וואס ער איז דער פטר רחם, שגר בהמה מיינט א קינד פון א בהמה וואס די בהמה שיקט ארויס, לויט רשי'ס ערשטע פשט מיינט דאס א נפל, אז דער נפל וואס ער איז געווען דער בכור האט אזויפיל קדושת בכורה אז ס'נעמט אוועק די בכורה פונעם קומענדיגן קינד, אשר יהיה לך וואס וועט זיין צו דיר, הזכרים, די אלע זכרים וואס ווערן געבוירן די עלטסטע, זאלסטו הייליגן לה' פארן אייבערשטנ'ס וועגן. די רמבן לערנט אז והעברת כל פטר רחם לה' איז א כלל, אז אלע עלטסטע דארפן זיין הייליג פארן אייבערשטנ'ס וועגן און נאכדעם שמועסט ער אויס די פרטים פון די בהמות, די בהמות טהורות און די חמור און נאכדעם רעדט ער פון וכל בכור אדם. והעברת כל פטר רחם לה' איז די כלל אויף אלע בכורים. זאגט רשי והעברת אין והעברת אלא לשון הפרשה, וכן הוא אומר והעברתם את נחלתו לבתו, מ'רעדט דארט אין די פרשה פון ירושה, אז טאמער א מענטש שטארבט און ער האט נאר א טאכטער נישט קיין זון, זאל מען אוועק נעמען די נחלה פון די אלע זכרים, די קרובים וואס זיי ווילן עס איבער נעמען און מ'דארף עס געבן פאר יענעמ'ס טאכטער. שגר בהמה מיינט נפל ששגרתו אמו, די מאמע האט אים ארויס געשיקט ושלחתו בלא עתו, נאך פאר די צייט ער איז געשטארבן.

ווייל ס'קען נישט מיינען סתם א קינד, שהרי כבר כתב כל פטר רחם, די פסוק האט דאך אנגעהויבן כל פטר רחם וואס דאס מיינט א קינד פון א בהמה. ואם תאמר איי וועסטו זאגן, אפשר מיינט עס א בהמה טמאה, אף בכור בהמה טמאה במשמע, כל פטר רחם להשם טוט מען רעדן פון בהמה טהורה, און פטר שגר בהמה טוט ארויפגיין אויף בהמות טמאות. בא ופירש במקום אחר, שטייט אין א צווייטע פסוק אין פרשת ראה בבקרך בצאנך, אז נאר ביי די בהמות טהורות איז נוהג די דין בכורה. לשון אחר יש לפרש א צווייטן פשט קען מען זאגן אין דעם פסוק והעברת כל פטר רחם בבכור אדם הכתוב מדבר, און פטר שגר בהמה רעדט רעדט מען נישט פון קיין נפל, נאר פשוט א עלטסטע געבוירענע ביי די בהמות. פסוק י"ג וכל פטר חמור תפדה בשה יעדער עלטסטער אייזל זאלסטו אויסלייזן מיט א שאף, זאלסט נעמען א שעפעלע און געבן פארן כהן אנשטאטס דעם חמור, ואם לא תפדה, טאמער דו וועסט עס נישט אויסלייזן וערפתו דארפסטו אפהאקן דעם גענאק פון דעם אייזל. וכל בכור אדם בבניך תפדה, יעדער עלטסטער מענטש ביי דיינע קינדער דארפסטו אויכעט אויסלייזן יעדע עלטסטע זון. זאגט רשי פטר חמור, ולא פטר שאר בהמה טמאה, נאר ביי די אייזלען האט מען געדארפט אויסלייזן דעם עלטסטן קינד, נישט ביי די אנדערע בהמות טמאות. וגזירת הכתוב היא דאס א גזירת הכתוב אזוי, לפי שנמשלו בכורי מצרים לחמורים. בכלל די פאלק מצרים איז צוגעגליכן צו חמורים, שטייט א פסוק אויף זיי, בשר חמורים בשרם, ממילא האט מען לזכר דעם געהייסן אז די פטר חמור דארף מען אויסלייזן. ועוד און נאך א טעם, שסייעו את ישראל ביציאתם ממצרים, די חמורים האבן צוגעהאלפן די אידן ביים ארויסגיין פון מצרים, שאין לך אחד מישראל שלא נטל הרבה חמורים טעונים מכספם ומזהבם של מצרים, קיין איין איד האט נישט געהאט, ס'איז נישט געווען קיין איין איד וואס האט נישט געהאט אסאך אייזלען וואס האבן אים געהאלפן ארויסטראגן די אלע גאלד און זילבער וואס ער האט זיך צוזאמגעבארגט פון די מצריים. דער בכור שור זאגט נאך א סיבה פארוואס פונקט די חמורים זענען געווארן אויסגעקליבן, ווייל ווען משה רבינו האט געדארפט גיין קיין מצרים די ערשטע מאל צו גיין ארויסנעמען די אידן, שטייט אז ער האט ארויפגעזעצט זיין משפחה אויף די חמור, זעט מען אז די חמור האט צוגעהאלפן צו די גאולת מצרים. ער זאגט אז באמת וואלט מען ווען געדארפט אלע עלטסטע בהמות טמאות אויסלייזן, ווייל אין מצרים זענען אויכעט די בכורים פון די בהמות טמאות געשטארבן, און ביי די אידן זענען די בהמות טמאות געבליבן לעבן, אבער די בהמות טמאות זענען דאך מיאוס, האט מען נישט געוואלט ארויף לייגן די מצוות פדיון אויף אלע בהמות טמאות, נאר אויף די מין פון חמור וואס האט די געוויסע טעמים פארוואס מען האט פונקט אים אויסגעקליבן. דער אבן עזרא זאגט אז ס'איז נישט געווען ביי די אידן קיין שום אנדערע בהמות טמאות אין יענע צייט נאר חמורים, פאר דעם האט די תורה ארויף געלייגט, די מצוה פון פדיון בכורי בהמה טמאה נאר אויף א חמור, ווייל נאר זייערע חמורים זענען געראטעוועט געווארן דארט אין מצרים. תפדה בשה זאגט רש"י וויאזוי גייט דאס צו, נותן שה לכהן ער געבט א לעמעלע פארן כהן, ופטר חמור מותר בהנאה, און אנשטאטס דעם ווערט די אייזל מותר בהנאה, מען מעג ארבעטן דערמיט, והשה איז חולין ביד כהן, מען דארף עס נישט שעכטן, ער קען טון דערמיט וואס ער וויל. וערפתו מיינט עורפו בקופיץ מאחוריו והורגו, ער נעמט א פלייש האק און ער גייט ביי די רוקן זייט ביי די גענאק און ער האקט אפ דעם קאפ, הוא הפסיד ממונו של כהן לפיכך יפסיד ממונו, ווייל דער מענטש האט שאדן געמאכט די געלט פונעם כהן האט אים נישט געוואלט געבן דעם שה, דארף שאדן ווערן זיין געלט אויכעט אז ער טאר נישט מער האבן קיין נוצן פון דער פטר חמור. וכל בכור אדם בבניך תפדה, וויפיל איז די פרייז, חמש סלעים פדיונו קצוב במקום אחר, אין פרשת קרח שטייט אז מען דארף פינף סלעים נעמען צו אויסלייזן א בכור אדם. וואס דאס איז די שאצונג פון א קינד א זכר וואס איז א חודש אלט אין די פרשה פון ערכין, ממילא וויבאלד מען דארף אויסלייזן א קינד פדיון הבן בשעת מען איז א חודש אלט איז דאס די באשטימטע פרייז וואס די תורה האט געגעבן וויפיל א קינד איז ווערט אין יענע צייט. פסוק י"ד, והיה און ס'וועט זיין כי ישאלך בנך מחר לאמור, אז דיין זון וועט דיך מארגן אדער א שפעטערע צייט פרעגן, מה זאת וואס איז דאס? ואמרת אליו זאלסטו אים זאגן בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים מבית עבדים, מיט א שטארקע האנט האט דער אייבערשטער אונז ארויסגעצויגן פון מצרים, פון א פלאץ וואו מיר זענען געווען קנעכט. זאגט רש"י כי ישאלך בנך מחר, יש מחר שהוא עכשיו, ס'דא אמאל די ווארט מחר וואס ס'מיינט יעצט ממש צומארגנס, ויש מחר שהוא לאחר זמן, ס'דא א מחר וואס מיינט א צייט שפעטער, כגון זה אזוי ווי דא, וואס ס'קען נישט מיינען ממש מארגנס זאל מען פרעגן, ווייל די אלע קינדער וואס האבן געלעבט דעם אנדערן טאג, זיי האבן דאך מיטגעהאלטן די ניסים פון יציאת מצרים, זיי פרעגן נישט מה זאת, זיי פארשטייען זייער גוט. נאר א שפעטערע דור וואס וועט אויפשטיין זיי וועלן שוין נישט פארשטיין זיי וועלן שוין נישט וויסן, פאר זיי וועט מען דארפן מסביר זיין. וכגון נאך א ביישפיל ווי מען טרעפט לאחר זמן, מחר יאמרו בניכם לבנינו, די בני גד די בני ראובן, ווען זיי זענען צוריק געגאנגען צו זייער נחלה אין עבר הירדן האבן זיי אויפגעשטעלט א מזבח, און מען האט געהאט טענות אויף זיי, עטס מאכטס זיך אן עקסטערע מזבח, עטס גייטס מאכן קרבנות דארט אין חוץ לארץ, האבן זיי געזאגט, ניין, די סיבה פארוואס אונז מאכט מען א מזבח צו ווייזן אז אונז זעמער א חלק פון כלל ישראל, מען זאל אונז קיינמאל נישט קענען זאגן עטס האטס נישט קיין שייכות מיט אידן. זאגט רש"י מה זאת? זה תינוק טיפש, די פראגע קומט פון א תינוק וואס פארשטייט נישט, שאינו יודע להעמיק שאלתו, א פארמאכט קינד, א תם, וואס ער קען נישט אזוי מעמיק זיין פרעגן טיף, וסותם ושואל מה זאת פרעגט ער סתם אזוי אין צוויי טרוקענע ווערטער וואס איז דאס? ובמקום אחר הוא אומר, אויף א צווייטן פלאץ טרעפט מען, מה העדות והחוקים והמשפטים, אז דער קינד פרעגט, זייער, מיט איינצלהייטן, פונקטליך וואס זענען די עדות, די חוקים מיט די משפטים, הרי זו שאלת בן חכם, יענץ איז די שאלה וואס דער בן חכם פרעגט. אלעס אינאיינעם דברה תורה כנגד ארבעה בנים. תם, דאס איז דער פסוק דא. רשע וואס איז געשטאנען פריער אין דער פרשה, שאינו יודע לשאול וואס איז געשטאנען נאכדעם אויכעט פריער, והשואל דרך חכמה וואס עס שטייט אין פרשת ואתחנן. דארף מען אבער וויסן וואס איז די מה הזאת, אויף וועלכן זאך פרעגט ער דאס, אין תרגום יונתן שטייט אז ער פרעגט עס אויף די מצוה פון פדיון הבן, און בכור בהמה וכדומה די אלע פריערדיגע פסוקים וואס מען האט יעצט געלערנט אז מען דארף הייליגן די בכורים אויף דעם פרעגט ער וואס איז די טעם, און אויף דעם קומט די ענטפער אז אידן זענען ארויס בחוזק יד, ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו האט מען געהארגעט אלע בכורים און געראטעוועט די אידישע בכורים, פאר דעם איז מען מקיים די מצוה. חזל זאגן אבער אז דאס גייט ארויף כנגד ארבעה בנים דברה תורה אז בשעת הסדר, בשעת ער זעט די עבודה פון פסח פרעגט ער מה זאת, זאגט דער אור החיים הקדוש דאס איז נאר דרך דרש אבער די ריכטיגע איז אז מען רעדט דא פון די מצוה פון פטר רחם, און ער זאגט אז דאס איז אויכעט מדויק אין דעם פסוק והיה כי ישאלך, פסח ביינאכט איז דא א מצוה פון סיפור יציאת מצרים אפילו קיינער פרעגט גארנישט, דאס אז נאר ווען די קינד פרעגט דארף מען אים ענטפערן דאס איז א גאנץ יאר מחר, אפילו ווען ס'איז נישט פסח, סתם אזוי אינמיטן די יאר, מ'גייט צו א פדיון הבן, אדער א מצוות פטר חמור וכדומה, און די קינד פרעגט וואס איז די פשט פון די מצוה, דעמאלטס איז דא א ענין אז מ'זאל אים מסביר זיין, בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים. פסוק טו, ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו, ווי די תרגום יונתן טייטשט דער אייבערשטער האט פארהארטעוועט פרעה'ס הארץ אז ער זאל אונז נישט וועלן ארויסשיקן, ויהרג השם כל בכור בארץ מצרים האט דער אייבערשטער געהארגעט יעדן עלטסטן אין לאנד מצרים מבכור אדם ועד בכור בהמה, פון די עלטסטע פון די מענטש ביז די עלטסטע פון די בהמה, אלע זענען געשטארבן, און מען דארף דא צולייגן זאגט דער אבן עזרא אז די אידישע בהמות זענען געראטעוועט געווארן און די אידישע מענטשן אויכעט, משה רבינו האט מקצר געווען, מען פארשטייט עס אליין, על כן, וועגן דעם, ווייל די אידישע מענטשן, די בכורים און די בהמות זענען געבליבן לעבן, דארף מען זענען זיי געהייליגט געווארן פארן אייבערשטנ'ס וועגן, איז אני זבח לה', שעכט איך פארן אייבערשטן, כל פטר רחם הזכרים, די אלע זכרים, בהמות, וואס זענען ראוי להקרבה, פון די בהמות טהורות, וואס זיי ווערן געבוירן די עלטסטע, ברענג איך זיי פאר א קרבן, וכל בכור בני אפדה, און די אלע עלטסטע פון מיינע זין, טו איך אויסלייזן, איך טו געבן די ה' שקלים. פסוק טז, והיה לאות על ידך זאגט דער רשבם אז דאס איז אויכעט א חלק פון די מצוה וואס מען דארף זאגן פארן קינד, מען דארף פארציילן פארן זון אז דאס זאל זיין די יציאת מצרים א צייכן אויף דיין האנט ולטוטפות בין עיניך, אויכעט צווישן דיינע אויגן דארפסטו ארויפלייגן די פרשיות, כי בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים, ווייל מיט א שטארקע האנט האט דער אייבערשטער אונז ארויסגעצויגן פון מצרים, ברענגט זיך א ראיה אז דאס זאגן די טאטעס פאר די קינדער, ווייל ס'שטייט הוציאנו השם ממצרים, ס'איז נישט וואס דער אייבערשטער רעדט דא, נאר דאס איז א חלק וואס די טאטע דארף איבערגעבן פארן קינד, כי בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים. זאגט רש י, ולטוטפות בין עיניך, דאס מיינט תפילין, אזוי ווי דער תרגום זאגט עס. תפילין איז א לשון פון א באווייז, א הוכחה, דאס איז א עדותשאפט אז דער אייבערשטער האט אונז ארויסגענומען פון מצרים, ועל שם שהם ארבעה בתים, ווייל די תפילין של ראש באשטייט פון פיר שטיבעלעך, יעדע פרשה אין א באזונדערע שטיבל, קרויין טוטפות, פאר דעם

דער אייבערשטער האט געזאגט פאר יחזקאל, ער איז געווען דעמאלט אין בבל, ער זאל זיך אויסדרייען צו דרום און נביאות זאגן קעגן ירושלים, איז והטף א לשון פון רעדן, און די זעלבע זאך אל תטיפו וואס איז אויכעט א לשון דיבור, איז כמו ולזכרון בין עיניך האמורה בפרשה ראשונה, ביי די פריערדיגע פרשה פון קדש, שטייט דאך אז די תפילין של ראש איז אלס א געדענקעניש, די זעלבע זאך שטייט דא ולטוטפות אז ס'איז אזוי ווי א רעדעניש, שהרואה אותם קשורים בין העיניים יזכור הנס וידבר בו, דער וואס זעט די פרשיות פון די תפילין ווי ס'ליגט אים אויפן קאפ, וועט ער געדענקען דעם נס ווי ס'שטייט אין פרשת קדש און ער וועט רעדן דערפון ווי ס'שטייט דא אין פרשת והיה כי יביאך. וואס איז די שורש פון די מצוה פון תפילין, שמועסט די רמב ן אויס אז מען זאל לייגן די פרשה וואס עס שטייט אין דעם יציאת מצרים אויפן ארעם וואס דאס איז אקעגן די הארץ, און אויפן קאפ וואס איז אקעגן די מח וואס דארט רוהט די מחשבה, אין די הארץ און אין די מח דאס איז די עיקר פלאץ פון די מחשבה, און אין פרשת קדש והיה כי יביאך שטייט די מצוה פון יציאת מצרים און ס'שטייט אז מען דארף דאס שרייבן אין די תפילין. און מען דארף אויכעט שרייבן די פרשיות פון שמע והיה אם שמוע, וואס דארט שטייט אז מען דארף געדענקען יענע פרשיות, וואס דארט איז די יסוד פון אמונה, די מצוה פון ייחוד השם, און אויכעט אז מען זאל געדענקען אלע מצוות, געדענקען די עונש אויב מען איז נישט מקיים די מצוות, די שכר אויב מען איז יא מקיים, און דאס דארף מען אייביג האבן אלס א אות און א זיכרון אז מען זאל דאס כסדר געדענקען. דער חזקוני זאגט אז די תפילין של יד לייגט מען אויפן האנט צו געדענקען דעם חוזק יד, די תפילין של ראש לייגט מען אויפן קאפ בין העיניים צו געדענקען די אלע ניסים ונפלאות וואס דער אייבערשטער האט געטון אין מצרים לעינינו פאר אונזערע אויגן.